וויק עלעמענטס דארט דעי טוק אר אין דזשעיל שי איז א כלה דעי דאנט איווען לעט אר טשעינדזש אר קלאוס דער סאמבאדי ווארקינג דער איטס נעים איז יצחק שלמה בלוי הי איז א גרענד סאן אוו הרב בלוי ר' עמרם הי העז אן ארגענזעישן קאלד משמרת הקודש דעי פיינעלי גאט הים לויערס קאוז דיס חגי איז סיטינג אין חיפה אין קהלה שש וויטש איז די ווארסט און די אדער וואן לי נגדה איז סיטינג אין קהלה ארבע וויטש איז אין ראשון לציון למעשה וואטס העפענינג איז דעט

וואט דעי סא דעט דע נאציס דיד טו דעיר גרענד פערענטס דעיר דואינג נאו טו דיעס טשילדרען ענד הייוו עקספלעינד טו יו דעיר אלוועיס פיקינג אן דע וויק פערסען ענד דעיר געטינג דעיר מעסעדזש טרו ווערי ווערי סטראנג ענד איטס נאט פעיר דעט עוועריבאדי איז סיטינג ענד דואינג נאטינג יו נאו דע יוראפיען פיפעל העד ע ווערי ביג גראדזש אגענסט דע אמעריקען פיפעל איי סעד וועיר ווער דעי וויי דיד דעי קיעפ קווייעט יו נאו דע דזשואיש פראבלעם איז דעט אנטיל איט דאזענט היט האום נאבאדי ריעלי גיווס ע פליינג הוט אבאוט עניטינג. די מדרש אין איכה סעז דעט די פיפל וואו אר דענסינג אן וועדינגס דעי ווער יו נאו דענסינג ביג שמחות ענד די אדער האלף אוו ירושלים וואס בלידינג ארעדי אנטיל די ניס דעטס וואט די מדרש סעז סאו אבוויעסלי השם סעז ואהבת לרעך כמוך ווי העוו א ביג נסיון ענד אנטיל ווי דאנט פיל איט אן אווער אוין פלעש ענד בלאד ווי קודנט גיוו א פלייאינג הוט יו נאו די קלויזענבורגער רב ווענט טו די סיגעטער רב ביי ווארלד וואר טו ענד הי טאלד אים ליסען איי לאסט א ווייף ענד טען טשילדרען

יו נאו האו מאטש צדקה גאוז אוט ע יער פראם היער איטס א שעים אוו וואטס העפענינג. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא. קודם האב איך געוואלט אנהייבן צו באגריסן דעם עולם אז איך בין יעצט דא אין פאנאמא וועגן א מקוה, און למעשה און דער טעלעפאן ארבעט דא נישט אזוי גוט אויך נישט, ס'איז א ענגלישע פאון וואס מ'האט מיר געגעבן, ס'איז ס'איז א גאנצע זאך. מען האלט אבער נאר אין איין אריינרופן נאך א קאל און נאך א קאל און נאך א קאל און נאך א קאל נאך א בחור לא נתקבל ווען קומט איר אהיים אונז וויל מיר פארן אויף אלבעני כ'וויל אים מסביר זיין פארן עולם א נקודה עטס מוזטס פארשטיין אז ס'דא א מעידזשער צובראכענע הייוועי איז דא צוויי וועגן וויאזוי עס צו פארעכטן איינס איז מען פארט ארום די הייוועי ביי די שאלדער אדער מען גייט ארויס א עקזיט פריער און מען קומט צוריק אדער איז דא נאך א וועג אז מען לייגט נייע סעמענט און נייע טאר און מען פארעכט עס יעצט. די מגיפה פון ארויסווארפן בחורים איז אזוי גרויס אז מען וואלט געדארפט האבן א געהעריגן אפיס מיט צען איינגעשטעלטע, נעמען די פראטאקאלן, ארויפפארן אויף אלבאני, ערלעדיגן, ווייזן, ברענגען דעטעקטיווס, ווייזן אז בחורים זענען אין גאס. כ'וויל אייך פרעגן, ווען ס'איז אין א גוי'אישע געגנט, נישט ווילימסבורג.

דאס איז דאך די קינדער וואס מען האט אנגערייצט אז זאלן קומען שרייען אין מיין הויז שייגעץ מנוול, איז דאך די אפעסיט, ס'איז נישט מיינע, ס'איז ענקער פראבלעם, און איך וויל אויסלערנען דעם עולם, ווען עטס גייטס אנהייבן צו מאכן פראבלעמס און עטס טוטס אין חינוך און עטס פארשטייטס נישט דערצו, עווענטשעלי וועט ארויסקומען גרויסע פראבלעמס, און אז ס'וועט ארויסקומען פראבלעמס סאמבאדי איז גאנא העוו טו פעי פאר אל דיס. ענד איטס נאט גאנע בי מי ווייל איך בין שטעקן ביהיינד. יעצט, ס'לויפט יעצט צוויי פאליטישענס, ס'לויפט יוני הייקינד, דוב הייקינד'ס זוהן, און ס'לויפט דארטן נאך איינער, יעגער, ר' יעגער, קהילות האבן געשריבן אז ער טוט אסאך פאר אונז און מ'זאל פארוואוטן. איך וויל וויסן איין זאך. האט דער ר' יעגער מיט יוני הייקינד א פארפלאן? זיי האבן א פלאן וויאזוי מ'וועט ווייטער אנגיין מיט די אלע זאכן? האט ער א פלאן פאר בחורים וויאזוי מ'קען מאכן מ'זאל זיי נישט ארויסווארפן? האט ער א פלאן אז מ'זאל אריינברענגען דא פרי קאלעדזש און מ'זאל לאזן דעם בחור זאגן יור אן יור אוון און אונז וועלן דיך קאוטשן און דו גיי אין סקול און לערן דיך א פאך?

אינדרויסן, איך גיי נישט אריינקוקן, איך וויל נישט מאכן קיין קאמאושען, דען שטייען דארטן בחורים, אפגעקאסעט די בערד, די פייעס אונטער די אויערן, אזוי ווי די באמבעס גייען, שטינקען פון מאראוואנע, די גאנצע געגנט וואו זיי שטייען שטינקט ארום און ארום, עס זעט אויס אז עטס ווילטס אז פינף יאר ארום זאל שטיין די עפידעמיק פון די לוזינג דזשואיש.

עס דרייען זיך אזויפיל בחורים אין די גאס, איך דארף קריגן אזויפיל הונדערטע טעלעפאן קאלס די האול טיים, געט קאלס די האול טיים, איך דריי מיך אין די גאס, ר' נחום וואס וועט זיין, טאטעס קאלן אפ, מאמעס קאלן אפ, איך האב מער נישט קיין פאליטיקעל קאנעקשאנס, וואס גייט זיין מיט אונזערע קינדער, זענען אין די סטריט. סאו עט די ענד אוו די דעי ווער איז אלל דיס גאנא ליעד אס טו? גאנא ליעד אס טו נאטינג, וויר לוזינג די יוט, דעטס ווער איטס ליעדינג אס טו, איך בעט זייער שטארק די אלע.

דעמאלטס האב איך געבעטן רשות פון מיין טאטן צו קומען אין שול, קומט ער צו ראש השנה ביינאכט, דו ביסט נישט וועלקאם דא, און ער דינגט א ספרדישן אז מ'זאל נישט הערן ווי איך זאג קדיש, און יענער האט געשריגן העכער, ער האט זיך געשטעלט לעבן מיר, נו, עטס האטס געפירט א גוטע מערכה מיט מיר, סאו יו נאו וואט, יעצט האב איך פון ענק איין זאך, איך בין נישט פון ענקערס, איך בילאנג נישט צו ענק, און איים נאט ווילינג טו דו עניטינג טו העלפ יור פיפל, ביקאוז עטס זענטס נישט קיין מענטשן, און דשאסט לעי אף מי, איך וויל מיט ענק נישט האבן קיין שייכות. האסט יעצט פראבלעמס, גיי צו די רבנים וואס האבן גערודפ'ט נחום ראזענבערג, דו האסט דיך מיטגעפרייט. יעצט באמת אז א איד דארף מען זאל אים העלפן, דארף ער מען זאל אים העלפן. טאר מען זיך נישט מונע זיין פון אים צו העלפן. אבער די וועי איי לוק עט איט איז, די רבנים פרעסן גרויס געלט פון אונזערע פראגרעמס, געבן נישט קיין סערוויס, אויב עפעס זענען זיי דא צו שטערן און יענעם צו מאכן קורץ דעם וועג, אפאר עסקנים משוגעים דרייען נאך. און איך זאל מיך מיט יעדן בחור מטפל זיין און פארן מיט אים און צוריק קומען און זיך האלטן אן אויג אויף יעדן סינגל מענטש. און די רבנים זאלן גנב'ענען אונטערן טיש צוואנציג און דרייסיג טויזנט דאללער אז מ'זאל אננעמען בחורים, און בעיסיקלי וואט איים דואינג איז, איך טו ווייטער אנפאקן די טאשן פון די רבנים. און דאס איז א זאך וואס איך האלט נישט ביים טוהן, איך האלט נישט ביים ווערן נאכאמאל די עי טי עם מאשין פאר די רבנים, ממילא וויל איך ענק זאגן רבותי, עטס האטס א פראבלעם ווייל עטס ווילטס נישט קאאפערעיטן, איך האב געפרעגט עטליכע בחורים וואס קומען מיט מיר יעצט אויף אלבאני, ניין מיין מאמע, מיין טא, או, דיין מאמע, דיין טאטע, דעמאלטס גיי אין בוידעם, לאז מיך אפ, קומסט אריין צום דאקטער, די דאקטער זאגט האסט א הערניע, האסט א בראך, זאגט דער דאקטער ס'איז דא איין עצה, אפערירן, אה איך בין א סקווערער חסיד איך גלייב נישט אין אפערירן, ווייסטו וואס. גיי צום סקווערער רב ער זאל דיר געבן א ברכה. יעצט וועט עטס פרעגן, און וואס האט מיך אזוי געהארט דעמאלטס אז מען טוט סעקשועלי אביוזן קינדער? איז דאך אויך נישט מיין פראבלעם, ס'איז דאך אויך האנכי הריתי את כל העם הזה? די ענפער איז זייער פשוט, דאס אז מען האט סעקשועלי אביוזט קינדער דאס איז א דיסגרעיס פארן אייבערשטן, ס'איז א דיסגרעיס פאר יומעניטי, ס'איז א דיסגרעיס פאר אידישקייט, און דאס האט מען געמוזט אפשטעלן ווייל ס'איז נישט געווען קיינער וואס האט געוואלט רעדן פון דעם ווייל יעדער האט מורא געהאט.

פאר די רבנים און פאר די מחנכים און פאר די וואס זיי גנב'נען דאס געלט. אוודאי סאבקאנשעסלי איז יעדע זאך א דיסגרעיס פארן אייבערשטן און א דיסגרעיס פאר יומעניטי, באט איך רעד בהשקפה ראשונה האט עס אסאך מער צו טוהן די רשעות וואס די רבנים און די מנהלים טוען פאר אונז, אין נאכדעם צו שטופן א יונגל אין תחת. דאס ווייסט יעדער אז מ'טאר נישט, אבער דאס ארויסווארפן ווייסט נישט יעדער אז די רבנים גנב'נען גרויס געלט און ממילא האבן זיי נישט קיין רעכט דאס צו טון, האט מען זיי געמוזט אויפקלערן, זאלסט וויסן מ'טוט מיט דיר וואס מ'וויל און מ'גייט עס נישט צולאזן איז למעשה, איז לאמיר ווייטער צוריקקומען צו אונזער שמועס, טוט מען מיט די בחורים וואס מ'וויל, למשל גיבערס האט יעצט ארויסגעווארפן א גאנצע כיתה און די בחורים זענען אין די גאס און זיי גייען שפילן באולינג. ר' מאטעלע קראצט זיך אפילו, מען קומט אים אפילו נישט פארציילן, ער איז האלב טויט אין שפיטאל. האלט מען אפ די עלטערן פון די קינדער, לאז נישט דיינע קינדער זאלן גיין שפילן באולינג מיט די אלע זאכן, און מען זאל נישט ארום גיין רעדן אויפן רעבן אז מען האט צוגעשפארט גיבערס, ווייל ס'וועט שאטן צו שידוכים. זאגט דער טאטע, ליסען, מיין זון איז עניוועי אין די גאס, ער איז ווי א דאגי ארויסגעווארפן פאר גארנישט, ווייל דער גראבער האט נישט געקענט. קאנטראלן די קלאס, איז במילא וואס איז שוין א חילוק צו איך וועט ס'וועט נישט גיין דער שידוך ווייל איך רעד אויף וויזשניץ אויף ר' מאטעלע'ן, צו ס'וועט נישט גיין דער שידוך ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן מיט אלע בחורים אינאיינעם, זעמער אלע אין די גאס, און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, ס'איז נישט דא צוויי מענטשן קענען נישט געווינען, אדער געווינט עטס אדער די הנהלה, אויב עטס געווינטס, דעמאלטס איז עס א גוט געווינעכץ, אויב די הנהלה וועט געווינען, איז עס א ביטערער אומגליק, און ממילא גיי איך מיך נישט אריינלייגן אין יעדן נארישן געשעפט פון יעדע ישיבה, פון יעדע ישיבה קטנה, פון יעדע הנהלה, פון יעדער ווער ס'וועט ארויסווארפן א בחור דא און דארט, איך זאל זיין ענקער גארבידזש קלינער? עטס זענט זיך דאך געקומען אין מיין הויז שרייען שייגעץ ארויס מנוול, וימררו את חייהם בעבודה קשה, עטס האטס דאך מיך געמאכט ענק, סאו פארוואס זאל איך מיך יעצט צושטעלן אויף ענקער זייט? איז יעצט ווען איך זאל זען אז עטס האלטס ערנסט דערביי, וואלט איך מיך צוגעשטעלט. איך זעה דאך אז עס האלט זיכער נישט דערביי, עטס זענטס נאך ביזי פרעגן דעם טאטן רשות און די מאמען רשות. נו ווייסטו וואס, אנדערסטענדינג דעם רשות פונעם טאטן און מאמען און מיר רעדן ווייטער. עטס זענטס אזוי ווי נח, מאמין ואינו מאמין, ער בויעט א תיבה, ער גייט בויען א תיבה, ער קויפט פעך, ער קויפט אלעס וואס מען ברויך, אן די אדער הענד גלייבט ער נאכנישט אז ס'גייט קומען א מבול. עטס גלייבטס נאך אלץ אז ר' מאטעלע, דער האגער המצרי מיט די אלע אנדערע דאס זענען די גאנ. דעות פונעם דור ווען נישט זיי וואלט די דור נישט געהאט קיין קיום, עטס זענטס ביזי מיט די אלע שטותים וואס מען האט ענק אייביג פארקויפט, און אן די אדער הענד קען ער ענק ארויסווארפן, ער מאכט ענק ענג דאס לעבן, און עטס זענטס נאך ביזי אז מען זאל נישט גיין ארום רעדן אויף סרול'ן ווייל ס'העט שאטן צו שידוכים. ס'העט שאטן גשמיות'דיג צו רוחניות'דיג? רוחניות'דיג איז דאך סרול א שייגעץ, ממילא מעג מען אויף אים רעדן, ס'איז טשאטן גשמיות'דיג? עטס זענטס סיי ווי אין די גאס, ס'העט שוין נישט מאכן קיין גרויסע נפקא מינה.

האט מען דאך געלייקנט אז ס'געשעהט נישט, געלייקנט ס'געשעהט נישט האב איך געוואלט ווייזן אז ס'געשעהט יא, אבער דא אז מ'איז אין די גאס, דאס געשעהט, בחורים זענען געגאנגען יעצט שפילן באולינג, ווי איז ר' מאטעלע'ס אחריות? ווי איז סרולי האגער'ס אחריות? סרולי האגער המצרי, נאר ער האט נישט קיין אחריות. יעצט סוף מעשה במחשבה תחילה, ווען מ'געט אריין א קינד אין א תלמוד תורה דארף מען זעהן וואס גייט זיך אויסלאזן, און וואט העפענס איף די תלמוד תורה וויל טראו אוט מיי טשיילד, ווי העט ער אים שיקן? יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן אלע בחורים, ענקער תפקיד איז נישט צו קאלן מער נחום ראזענבערג, ענקער תפקיד איז צו קאלן יוני הייקינד און די אלע אנדערע וואס זיי לויפן די פאליטישאנס, דער יעגער, און עטס דארפט זיי פרעגן וואט וויל בי די סעלושען פאר אס, וואט אר ווי גאנע געט אוט אוו דיס, און אויב זיי זעלן זאגן אז עס איז גארנישט יור נאט גאנע געט עניטינג אוט אוו איט, געזונטערהייט, דארפט עטס נישט וואוטן פאר זיי, און חוץ דעם האט עטס די רעכטן אז עטס דיזערווטס א עדיוקעישאן. ווייל דאס איז די קאנסטעטושען פון די יונייטעד סטעיטס, יו דיזערוו ען עדיוקעישאן, אז מען נעמט עס דיר צו איז עס גרויסע צרות, סאו איך דארף ענק נאר זאגן וואס ענקערע רעכטן זענען, דאס איבריגע דארפט עטס אליין גיין פייטן פאר ענקערע רעכטן, נאט ווילינג טו פייט פאר יור רייטס, איטס סאמטינג דעט יו דיזערוו ענד יו שוד געט, און מען קען נישט זאגן ס'איז נישט אמת אזוי ווי ביי סעקשועל אביוז ווייל מען זעט יעדער איז אין די גאס. סאו עט די ענד אוו די דעי, איך זעה נישט פארוואס יעדער זאל מיך קאלן, איך בין נישט קיין עלעקטעד פאליטישן, און איים נאט ווילינג טו דו די דורטי דזשאב פאר יו, ביקאוז עט די ענד אוו די דעי, וואס עטס טוטס איז, עטס הייבטס נאך אן, איך דארף נאך רעדן מיט מיין טאטע, מיט מיין מאמע, מיין טאטע וועט זאגן אז מען ווארפט ארויס די בחורים העט נישט גיין קיין שידוכים, מען דארף עס נאך באהאלטן, עטס ווערטס נאך גאר דער פוגע, מען שלאגט. זיך מיט ענק אז עטס טארטס נישט ארויסגעבן די אינפארמעישן אז עטס זענטס נפגעים נעבעך, אנבעליוועבל. סאו כ'וויל ענק זאגן, איך בין יעצט אוט אוו די קאנטרי, איך וועל נאך דא בלייבן אפאר וואכן, און נאכדעם האב איך נאך אנדערע פלעצער ווי איך דארף פארן, און איך וויל ענק זאגן זייער קלאר און זייער דייטליך, פייט פאר יור רייטס. אדערווייז וויל געט נאו פלעס. איך האלט נישט זיך ביים שלאגן פאר ענק ווייל יעדער איז א טשיקן און יעדער האט מורא צו קומען אויף וואשינגטאן און יעדער האט מורא צו קומען אויף אלבאני, וואס בין איך ענקער בהמה איך זאל טוהן אלעס קיינער זאל נישט וויסן, אפשר קענט איר עס טוהן אזוי מיין טאטע זאל נישט געוואויר ווערן מיין מאמע זאל נישט געוואויר ווערן, וועל איף יור אפ טו אלל דיס קווייעט טינגס דען לאזטס מיך ארויס, די בעסטע וועג ווי נישט דיין טאטע זאל געוואויר ווערן און נישט דיין מאמע זאל געוואויר ווערן איז אז דו זאלסט נישט קומען. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז קאומאו, אלבאני, האט געפעסט א לעדזשיסלעישאן,

איז למעשה האב איך געשריגן כסדר אין אלבעני אזוי ווי אין די גאנצע וועלט ווי דו פארסט אין יוראפ שולן האבן עקסטערע וואך און זיי האבן מיט גאנס פאליס וואטעווער אונז וויל מיר דאס האבן דא אויכעט און למעשה האט עס געדויערט לאנג אבער יעצט האב איך באקומען א קאל אז ס'איז אפראווד. אלע מוסדות קענען האבן פרייוועט גארדס, למשל מען קומט אין סאטמארע בית מדרש דארף האבן דארטן טווענטי פאר אווער גארדס, כ'ווייס נישט ווער ס'קען אריין קומען אינמיטן, געדענקסט אין קראון הייטס אפאר יאר אפאר חדשים צוריק איז אריין געקומען א גוי האט זיך גענומען שיסן, ס'דא א גאנצע ווידיאו מיט די פאליס אזוי מ'האט אים געכאפט, אונז מוז מען אנהייבן צו לעבן אין אביסל מער ריאליטי אז אונז זעמער וויקטימס און טארגעטס און מ'דארף עס ווי מ'זאגט יוזן אוט די סיסטעם, אויב די סיסטעם געט דיר עס, נוץ עס. נאר דאס איז א מורא'דיגע געווינס, און ס'איז זייער וויכטיג יעצט אויכעט, ווייל יעצט איז דא אסאך בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן און יעדער איז אנגעווייטיגט, און ווער ווייסט וואס זיי קענען טון. ווער ס'געדענקט מ'האט אמאל ר' משה יאזעפאוויטשן אריינגעשפארט אין א קאסטן און אראפגעטראגן אינדרויסן אין פראנט פון פֿינף הונדערט און פֿופֿציק בעדפארד, דעמאלטס האט דער רבי געזען אז ער טויג נישט, ער איז נישט פאוערפול גענוג, האט ער אים געטוישט. עניוועי, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, מען דארף האבן פאר יעדן שול אז ס'זאל זיין ארמד גארדס וואס זאלן וואטשן אויף די שול, ווייל עפעס א משוגענער קען אנקומען דארטן, יו נעווער קנאו. יעצט האב איך געוואלט רעאגירן אויף אברהם הגר, די גמרא זאגט קשה גרים ישראל כספחת, די ארגסטע מכה וואס אידן האבן איז א גרים, גרים זענען נעבעך, זיי האבן נישט קיין מסורת, זיי טארן נישט זיין קיין רב, זיי טארן נישט זיין קיין מנהיג, זיי האבן נישט קיין מסורת, ר' משה פיינשטיין פסק'נט אז אפילו א פרעזידענט פון א שול טארן זיי נישט זיין. יעצט, איך וויל ענק זאגן וואס דא גייט פאר. גייט פאר אזוי, אונז האבן מיר א פראבלעם פון דראגס, א סיריעס סיריעס סיריעס פראבלעם פון דראגס. בקיצור, מען שלאגט זיך, מען איז מעורר די רעגירונג, מען איז מעורר אז מען מוז לערנען אין חדר וועגן דעם, איז אברהם הגר זאגט היינט אריין, ס'איז נישט קיין אידישע פראבלעם, ס'איז א גויאישע פראבלעם. ס'כאפט זיך אמאל אריין א איד באקומט ער אויך די דראגס. זאג די אברהם הגר דו ביסט משוגע צום טויט? ס'איז נישט קיין אידישע פראבלעם? אונז האמיר יעדען טאג אדער איינס אדער צוויי טויטע פון אווערדראג ביי היימישן עולם. ווען ווערט א זאך א אידישע פראבלעם און ווען בלייבט עס א גוישע פראבלעם? דו ווייסט ביסט אזוי צעדרייט, דו ווילסט מאכן אז אונז האמיר גארנישט, אונז זעמיר קדוש, החיים לה' אונז זעמיר הייליג? אונז זעמיר מעסט אפ פונקט ווי די גאס, און אונז שעמען זיך עס נישט צו זאגן, ווייסט פארוואס? ווייל אויב וועמיר עס זאגן וועט מען זוכן העלפ, אויב וועמיר עס נישט מודה זיין וועט עס גיין נאך ארגער, די זעלבע גייט מיט טשיילד מאלעסטעישן, אברהם דו האלסט אז ביי אונז איז נישט געווען קיין טשיילד מאלעסטעישן? וואט אר יו קרעיזי? און טאמער האלטסטו אזוי ביסטו א צעדרייטער, עניוועי אונז זעמיר. אונז וואלט מיר געדארפט זיין אן עם קדוש, אונז זעמער נישט, אנפארטשענעטלי האט מען אונז פון קליין קינדווייז אויף האט מען אונז געלערנט ראנג, מ'האט געמאכט מיט אונז כל דבר אסור, מיט סעקשול אביוז און מיט שלעק און מיט אלעם, וויר אלל מעסד אפ, וויא עגרי טו איט, וויר טרייען נאט טו גיוו דיס אווער טו די נעקסט דזשענערעישאן, ווען קומט אייבי אן, נע ס'איז א גוי'שע פראבלעם, משוגענער דו, ס'איז א אידישע פראבלעם. סעקס איז אויך א אידישע פראבלעם און ס'איז א יומען ביאינג פראבלעם און דאנט דיניי איט און ממילא בעט איך מען זאל נעמען וויפיל מער גארד ס'איז שייך צו נעמען, ס'איז דא מיידל סקולס למשל סאטמארע גרויסע מיידל סקול ביי די זאלוינים און ביי די ארוינים, יעדער דרייווער יעדער יו פי עס מען קען זיך אנטון יוניפארעם און קומען דארטן רבותי, ווי שויד בי סעיף, בעדער סעיף דען סארי, אהרן'ס מיידל סקול איז אין נאו מענס לענד, מיידלעך טאמער זיי פארשפעטיגן די באס דארף עס אנקומען ביז אהין צו וואקן, ס'איז נישט גוט רבותי. יעצט, ס'איז דא איבערנאכט איז געווען גאנצעטע פראטעסט ביי כלא שש, און מ'האט זיך געוואלט איינברעכן דארט, מ'האט שוין געהאט שיער איינגעבראכן די גרויסע טיר, גארד איז זיך ארויסגעקומען בעטן אז מען זאל אוועקגיין ווייל טאמער מען טוט אויפברעכן די טיר וועט זיין צרות ער וועט מוזן שיסן, יעצט גייט די יעצט גייט די גאווערמענט מאכן זייער מאוו, עטס וועט זעהן זיי זענען וימררו את חייהם, די ציונים זענען נישט ווייניגער ווי פרעה מיט זיין רשעות און ווי די נאציץ מיט זייער רשעות. יעצט עפעס א פרום מיידל האט מען אויך איינגעזעצט די אנדערע נאכט, האב איך דערגאנגען פארוואס זי האט אריינגעגעבן אירע פעיפערס אפאר טעג שפעט, אה אה דאס איז א מדינת חוק, די קענסט נישט ארום שפילן דיך, ספעשעלי מיט מיליטערי זאכן. יעצט די אלע זאכן וואס מען טוט אזוי אונטערדרוקן דעם עולם און דער עולם שלאגט זיך צוריק, די אלע זאכן ברענגט נישט קיין גוטע ריזאלטס, וואטש צו וואס די פאליס גייען טון נעקסט, און ס'איז נעבעך ביטער אז דער עולם פארשטייט נישט אז דאס איז לא זו הדרך. עטס געדענקטס ווען ס'איז געווען די פראטעסטס אין ירושלים וועגן די פארקינג לאטס אום שבת, זענען געקומען דארטן די חברה אז מ'האט ערלעדיגט אז מ'גייט. צומאכן די פארקינג לאטס אום שבת איז די ירושלימער, די איך ווייס פונקטליך וועלכע שקצים וואס איז דעמאלטס געווען אינוואלווד האבן געזאגט ניין בשום אופן נישט מ'געט עס נישט איבער פארן עולם ווייל ווייל ווייל מ'מוז מאכן געלט אזוי מאכט מען אונז געלט אונז ווייסט מען וואס פאר א לאו-לייף זענען די אלע ירושלימער חברה ניין ס'איז נישט דעם אייבערשטנס מלחמה ס'א מלחמה מ'מאכט געלט דא טא מאכטס געלט און נוצטס נישט און טוטס טרינקען אייגענע משוגעים און דעטס איט. שנײַדט זיך אָפּ די בערד און פּאות אױך און דאָרט מאַכט זיך חילול השם פֿאַר אָרטאָדאָקסיע. איך הייב די וואך אן וועגן דראגס, דראגס איז ווידער אויף די היילייט אוו די קאמיוניטי, קיינער גלייבט נישט וואס איז פארגעגאנגען אין די אידישע קאמיוניטי מיט דראגס, די טעלעוויזשאנס, פאקס פייוו, יעדער איז ביזי, ברוך השם אבי מ'איז ביזי, ווייל אזוי העט אפשר עפעס ווערן, און מ'קען הערן דא ווי די טעלעוויזשאן איז מודה אז די גאווערמענט געט נאר איין חודש טערעפי און נאכדעם איז מען אן יור און. ס'איז זייער זייער שווער זיך אפצוגעוויינען דערפון. איך האלט אז מ'דארף עפענען נאך אפאר קליניקס פאר דראגס. ס'פעלט נישט קיין געלט פון די גאווערמענט, ס'פעלט נישט קיין געלט פון אידן. ישיבות איז היינט נישט די מעין אפשען וואס מ'דארף עפענען. איז קודם כל וויל איך ענק ארויפלייגן דא, זאלטס אויסהערן זעקס מינוט פונעם טעלעוויזשן. ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל עס אויסהערן.
We've been talking about this on Good Day New York for quite some time now.

נאו וואן וואנטס טו טאלק אבאוט איט, איטס קעפט וויטין די פעמילי, אר פיפל וויל סעי אוי איף סאמאן פעסד אוועי יו נאו פראם א דראג אווערדאוס איט וואס נעטשרעל קאזעס, באט נאו איטס באקאם סאטש אן אישו, איי מין עיטי עיט דעטס דזשאסט דיס יעיר רילעיטעד טו אופיאוידס ענד העראאין אין דיס ווערי טייט ניט קאמיוניטי, דזשאסט אין דיס קאמיוניטי, נאט אין קראון הייטס באט אין די יו נאו האסידיק דזשואיש קאמיוניטי אין אוער ניו יארק מעטראו עריע דעט פיפל אר סעיאינג אנאף איז אנאף, ווי ניד טו טאלק אבאוט איט, ווי ניד טו עדיוקעיט פיפל, יו נאו דער דואינג נארקען טרעינינגס אין קראון הייטס,

יו נאו, ריהעב איז נאט א קאר וואש, פיפל טינק יו דזשאסט גאו ענד יו קאם אוט ענד דעטס איט, איטס נאט, איטס א קאמפליקעיטעד פראסעס ענד איטס עקספענסיוו, ענד אפען טיימס אינשורענס דזשאסט קאווערס די פירסט מאנט לייק יו סעד, ענד יו נאו אין דיס קאמיוניטי אלסא דער איז סאם יוניק טשעלענדזשעס ביקאוז פיפל וואנט טו גאו טו ריהעבס דעט קעיטער טו ארטאדאקס דזשוס יו נאו הו דעט סערוו קאושער פוד דעט יו נאו וויל רעספעקט דער רעלידזשעס באונדעריס ענד סאו דאוז אר נאט עז איזי טו פיינד דער אר סאם אוט דער באט יו נאו דער פילד טו קעפעסיטי דערס וועיטינג ליסט. ענד פיפל קוד דיי וועיטינג טו געט א ספאט.
סערטענלי ענד איווען די מאדער סעיאינג דעט שי העד נאו איידיע דעט הער סאן וואס יוזינג דראגס איי טינק דער העז טו בי א סערטען אמאונט אוו עדיוקעישאן אלסאו טו בי עיבל טו טריי טו סי עני ווארנינג סיינס וויט יור טשיילד.
עקזעקטלי ענד דעטס דעטס וואט דער טרייענג טו דו אין קראון הייטס עט ליעסט ערליער דיס יער דעי העלד אן אינפארמעישאן סעשאן דעי העד פיפל פראם די לאקעל פאליס פריסינקט יו נאו העלט עקספערטס דיס פעמילי דעט ווי ספאוק טו עקשעלי גאט אפ ענד ספאוק ענד

סטעיסי, גרעיט דזשאב, טענק יו פאר ברינגינג דעט אינפארמעישן טו עוועריבאדי סאו ווי קען סי מאר אוו איט טונייט.
יעס, דעטס רייט, טען אקלאק טונייט, ווי העוו מאטש מאר אן דיס טאפיק, אינקלודינג אן ארטאדאקס דזשואיש מען הו סטראגלד וויט אדיקשאן הימסעלף ענד וואס עיבל טו טו מעיק איט אוט טו די אדער סייד. יעצט וויל איך ענק געבן א אינסייד אינ טיפ. קענטס ענק דערמאנען מיט א דרײַ הונדערט יאר צוריק, ניין נישט א דרײַ הונדערט יאר, בערך זיבן א האלב יאר צוריק, האט סאקמער קאקמער אריינגעשריבן אין אלע זייערע צייטונגען, איד, בלאט, אין די נייעס באריכט האט מען געזאגט אזוי, נחום ראזענבערג זאגט ס'דא ביי אונז דראגס, אה? איינער פון דריי זענען אויף דראגס. האבן זיי געשריבן, נו פארוואס דארף מען ציילן ווען מען נעמט א מנין זאל מען ציילן הושיעה את עמך וברך את נחלתך, קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס, איז געווען די לעף אוו די טאון, העהעהה, נחום ראזענבערג האט שוין ווידער געזאגט עפעס יעצט. איך פארגין ענק נישט דעם געלעכטער ווי איך לאך, יוי לאך איך יעצט א גוטס, עטס הערטס וויפיל הריגות ס'איז שוין דא? עטס הערטס ווי יעדער הייבט שוין אן מודה צו זיין אז מ'איז אויף דראגס? אזוי ווי כ'האב ווען געזאגט אין סעקשועל אביוז, די זעלבע איז מיט דראגס. נאר סעקשועל אביוז איז געווען גרינגער אפצושטעלן ווייל אז דו גייסט אנרירן יענעם און ער רופט די פאליס זעצט מען דיך איין. דראגס דאס טוסטו דיך נעבעך אליינס, ווער וועט דיך איינזעצן ביז דו וועסט שטארבן?

פעסטעד מיט דראגס, און ממילא דארף מען האבן גרויס רחמים און מען דארף זען צו טון אין דעם, איך האלט אז יעדער רבי, ס'דא פון די גאווערמענט איז דא בוקלעטס, איך בין יעצט אין פענעמא קאנאל, איך קען נישט מיט ענק צוגיין אין ערגעץ, אבער איך זאג ענק, יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט א פרינטינג אפיס און ס'איז אין דאונטאון מאנהעטן, די פעדערל בילדינג, טווענטי סיקס פעדערל פלאזא, דארט איז דא אלע מיני דראגס און אלעס, אל עבאוט איט און וויפיל ס'שאדט וכדומה. כ'האלט אז יעדע סקול זאל ארויסשיקן דארטן א מענטש, מען זאל אויפפיקן די בוקלעטס, און אזוי ווי מען גייט יעדן טאג צו אין חדר און מען הייבט אן צו לערנען מודה אני לפניך מלך חי וקיים, פונקט אזוי מוז מען אנהייבן קודם צו לערנען וועגן דראגס, קודם, ווייל טאמער איינער איז שוין אויף דראגס, עט שוין דער מודה אני פאר אים גארנישט העלפן. און מען דארף אנהייבן זיך אריינצולאזן אין א מלחמה קעגן דראגס, למשל ווען אראבער זאלן ארום נעמען ווילימסבורג וועט יעדער ארויס גיין, מען וועט זיך לערנען צו שיסן, מען וועט זיך לערנען אויף מאשין געווערן, מען וועט זיך לערנען טעקניקס ווי אזוי מען באהאלט זיך. ס'האט אונז ארום גענומען א מחלה וואס דאס הייסט דראגס, און איך זאג ענק נאכאמאל, איינער פון דריי פון דעם היימישן עולם זענען אויף דראגס, עטס לאכטס, הושיעה את עמך דראגס, וואן אוט אוו טרי זענען אויף דראגס. און נישט יעדער מישט צוויי מיני דראגס שטארבט ער נישט גראד, ס'דויערט עס יארן ביז עס אנטיל איט סטרעטשעס אוט, איך בעט נאכאמאל דעם עולם דאונט טעיק איט איזי, איי נחום ראזענבערג זאגט עס דעטס דשאסט יור טאף לאק אז דו ווילסט נישט הערן וואס נחום ראזענבערג האט צו זאגן באט איט דאזענט מין איט דאזענט עקזיסט ענד דאונט לעף ענד דאונט מעיק א דזשאוק אוט אוו איט. דראגס איז די ארגסטע פראבלעם וואס ס'טוט היינט ארום נעמען די יוגנט. די יוט, יוט זענען אלע אויף דראגס, וואן אוט אוו טרי זענען אויף דראגס. כ'האב געוואלט אויכעט מזהיר זיין דעם עולם, אין יעדע גרויסע ארגענעזעישאן כאפט זיך אריין אביסל שלעכטע מענטשן אויכעט, ס'דא א פעלד, ס'איז דא פיל מיט גוטע ווייץ און ס'איז דא שלעכטע וויד אויך, יעצט די הצלה האט אויכעט אזעלכע מענטשן, ס'איז דא ביי זיי מענטשן וואס זענען די בעסטע און די פיינסטע, און ס'איז דא מענטשן דארטן וואס זיי טוען אויך וואס מ'טאר נישט, למעשה כ'וויל נישט יעצט אריינגיין ביי זיי, זייערע זינדען און זייערע נישט זינד, אבער איך וויל זאגן א קליינע נקודה, א איד האט מיר פארציילט אז ביי אים אין משפחה איז געווען איינער וואס האט געהאט אקסיקאנטין, די העווי דאוז, און ער האט עס געדארפט האבן פאר א חולה וואס ער האט געהאט אין שטוב, געהאט ליגעל, הצלה איז געקומען, און שטעל דיר פאר זיי האבן באמערקט, נאכדעם וואס מען האט אוועק געטראגן די פרוי וואס איז געווען נישט געזונט, האט ער באמערקט אז די גאנצע פישקע פון אקסיקאנטין האט געפעלט, און דאס איז אסאך געלט אינוואלווד. וואס ווערט פארקויפט פאר גרויס געלט אין ישיבות און אין חדרים און איבעראל, האב איך געוואלט סתם אזוי מודיע און מזהיר זיין דעם עולם אז יעדע מעדיקעישאן וואס ס'קען זיין דעינדזשערעס דארף מען האלטן צוגעשפארט אין א באקס, איי דו האסט גרויסע קינדער אין שטוב דאונט טראסט עניבאדי, מ'האפט אז ס'וועט אריינקומען א הצלה מעמבער צו אן אנדערע מענטש וועט ער קומען העלפן און ער וועט וויסן די וועליו אויף אזא באטל פילס וועט ער עס גראד גנב'נען, איך וויל דער עולם זאל זייער וואטשן אויף דעם. דא מענטשן ביי זיך אינדערהיים. האבן זיי א ספעשל מעדעסין טשעסט וואס קיינער קען דארט נישט צוקומען, מ'האלט עס באהאלטן אין בעדרום, די קינדער זאלן עס אפילו נישט זעהן, און ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל יעדן חושד זיין יעדער זאך א חפץ חשוד, שטעל דיר פאר מ'גייט צו צו א בחור און מ'זאגט אים, אה ביי ענק איז דא די מין פיל, אקסיקאנטין, יא מיין באבע נעמט עס, ברענג מיר א פיל, פאר יעדע פיל געב איך דיר צען דאלער. עטס ווייסט ווי שנעל ער וועט עס ברענגען ס'ווענדט זיך וויפיל מיליגרעם ס'האט, מ'זאל זייער וואטשן ווייל ס'געשעהן לעצטנס אסאך מיסטעיקס, אסאך פראבלעמס, און די הצלה זענען אויך נישט אלע די גרעסטע צדיקים, כ'האב גראדע קרעדיט פאר די הצלה, איך האב אויף זיי געשימפט דעמאלס ווען מיין טאטע איז געווען זייער נישט געזונט, איך האב געזאגט פאר די הצלה איך בענטש ענק און איך דאנק ענק אז עטס האטס עס נישט אויסגענומען אויף מיין טאטן, זענטס געקומען יעדעס מאל, כאטשיג עטס האטס געוואוסט ווער איך בין, כ'מיין נישט ענק, כ'מיין נאר ס'דא שלעכטע לייט אויכעט אין יעדע פעלד. איי אלסא וואנע ריעד נאו א לעטער פראם די דעסק אוו ראבי יעקב האראוויץ, איטס קאלד געט ריד אוו די אנ-יוזד מעדיקעישאן עספעשעלי פעין קילערס ענד עי די די מעדיקעישאנס, ענד ראבי האראוויץ איז רייטינג דיס טאגעדער וויט דאקטער בן ציון טווערסקי זעז לייק דיס, טאמאראו איז נעשאנעל פרעסקריפשאן דראגס טעיק בעק דעי, ענד ווי עסק אלל די פערענטס, עקשעלי אלל די פיפעל, טו געט ריד אוו יור מעדיקעישאן דעט איז סיטינג אראונד אנ-יוזד.

פאר א גוטן שבת, שבת שלום, יעקב ענד בן ציון. סענטער פאר דזשואיש פעמילי לייף פראדזשעקט, יעס, פֿופֿטי סיקס ברייערקליף דרייוו אין מאנסי ניו יארק, טעלעפאון אייט פאר פייוו פאר טו סיקס טו טו פאר טרי. נאו איף עניבאדי דאזענט אנדערסטענד די הינט פראם אייס טי קאל אים אפ פיינד אוט. דאנט געט א שאק. יעצט רעכניץ איז געווארן אן אינפארמער און ער האט פארציילט פאר די גאווערמענט אז ער האט געגעבן אסאך אסאך געלט פאר דעבלאזיאו. אוי ער גייט פיינט האבן די אידן א מחיה, וואו האט מען אים צוגעפיקסט יעצט. יעצט איינער בעט דא א יעדע טאטע און יעדע מאמע ווען זיי צינדן לעכט זאלן זיי אינזין האבן אז די בחורים זאל מען זיי נישט ארויסווארפן, שרייבט ער דא פאר ר' יצחק אהרן גרין, ער איז דאכט זיך מיר אן אייניקל פון דעם ר' לייביש לעפקאוויטש, ער האט ארויסגעווארפן בחורים און בחורים זענען אין די גאס. יעצט וויל איך עטס זאלטס הערן וויאזוי די בחורים טוען רעאגירן וועגן דעם.
א גוט יאר ראביי גרין. ברוך השם איך האב געהערט אז איר זענט פון די גרויסע אידן וואס האבן ברוך השם געווען די באשעפער'ס דזשאדזש אויף אפמאכן די פיוטשער פון דעם בחור צו ער דארף בלייבן אין ישיבה אדער אים ארויסווארפן, וויל איך אייך זאגן, איך הייס ארי שילער, איך בין געפלויגן פון ישיבה פאר א לא דבר, און א גרויס חלק וואס איך בין צוגעקומען וואס איך בין צוגעקומען אלס בחור צו וויאזוי איך האב געגליטשט איז טאקע געווען ווייל איך בין געווען אויפן גאס וויל איך אייך זאגן און איך וויל אז די באשעפער זאל העלפן הער גוט וואס איך זאג דיר באשעפער זאל העלפן דיינע קינדער זאלן האבן אזא מפלה. די זעלבע מפלה וואס די טאטעס גייען זיך צאם עסן די נעקסטע אכצן יאר פון זייערע קינדער ווייל זיי גייען גליטשן, ווינטש איך דיר יעדע איינציגע פון די קינדער דיינע זאל האבן די זעלבע מפלה בחייך בחייך דו זאלסט עס וואטשן דו זאלסט דיך עסן די בלוט זאלן זיך אלע גט'ן זאלן נישט האבן קיין גוטע מזל, זיי זאלן ממש האפן, זיי זאלן מיינען, זיי זאלן, ווען זיי טאנצן, זאלן וועלן טאנצן פון ברידזש, זיי זאלן זיין די ערשטע חסידישע בחורים וואס האבן געטאנצן פון ברידזש, מיטן פיאות און רעקל, זאל זיין דיינע קינדער. מעגסט דיך שעמען, וויאזוי האסטו די חוצפה ארויסצוגעבן א, א, דיקליין פינף בחורים אזוי ווי ס'איז א קרעדיט קארד, א טאג פאר ישיבה, שעמען זאלסט דיך, מעגסט דיך שעמען, באט סיריעסלי, יו העוו סאו. איי גאטע טעל יו מען, יו אר סאו לאקי דעט איי ליוו ווערי פאר פראם יו, איך וואלט אראפגעקומען דיר און אנגעקנאקט יעדעס ביינדל, און איך וואלט זיכער געמאכט איך וואלט געשריגן יעדעמס נאמען פון דעם בחור ווייל איך שמייס דיר מכות מרדות, און איך וואלט געהאפט אז דו שטארבסט בתוך בתוך די מכות וואס דו כאפסט. דו מעגסט דיך שעמען, איי קענט בעליוו, איי ריעלי קענט בעליוו אז דו ביסט א מענטש מיט אזעלכע ביצים וואס קען דאס טון, איך בין דאך א דורכגעמאכטער פון די בחורים וואס זענען געפלויגן פון ישיבות, מעגסט דיך שעמען אז ס'ליגט אויף דיינע בלוט, זאלסט האבן א מיתה משונה, דו זאלסט באשעפער טאקע העלפן. דו זאלסט עס זען אויף דיין אייגענע בלוט, און ווען דאס געשעט, איך הייס ארי שילער, מיין פאון נומבער איז עיט פאר פייוו סיקס פייוו ניין טו פאר עיט טרי, ווילסט קענסטו מיך צוריק רופן, אז דו ווילסט נישט מוזטו מיך נישט צוריק רופן, אבער ווען דו כאפסט דיין מפלה, זיי מוחל ביטע געב מיר א קאל, לאמיר כאטש שעפן אביסל נחת, נאר אביסל. א גוטן טאג ראביי גרין, א גוט יאר. שוין, כ'האב געוואלט אז דער עולם זאל הערן וואס דא גייט געשען, און ס'גייט זיין אזוי ווי ביי די מאפיא, עטס וועטס עס זען. כ'האב ענק שוין געזאגט די וואך אז די גאווערמענט וויל געבן פאר ישיבות געלט זאלן זיך קענען פראטעקטן, האלטן פאליס און אלעס, דאס גייט זיין דער סוף, יעדער וועט האבן גבאים אהיימצוגיין, און מ'עט זיי אפווארטן ביי זייער הויז, וואטש און זע, איטס גאנע בי העפי, כ'האב ענק געזאגט. טשעפעט נישט מיט אזא ציבור. דאס ביקאז דיין זיידע האט געגעבן אפאר דאלער פאר סאטמאר מיינט נישט אז דו זיין אייניקל קענסט פירן ישיבות מיט תלמוד תורה'ס דען צאל א באנטש אוו לאולייפס. עניוועי מ'ארבעט יעצט אז יעדער זאל מוזן האבן לייסענס אויך וואטש אים דעמאלטס גייען די אלע שיינע אידן ארויספאלן. יעצט ס'דא א בריוו פון ר' לייזער שלמה שיק פונעם מוהרא"ש וואס א בחור באקלאגט זיך אז מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה און נאכדעם איז ער געפארן דאון טאון ס'איז נישט גוט געווען מיט אים שרייבט ער אזוי ס'דרייען זיך ארום היינט הונדערטער אזאלעכע בחורים קיינער זאגט גארנישט. שטאט און די ערשטע זאך וואס איך האלט אז מען דארף רופן די ישיבה צו דין תורה, ס'איז קיין שום ספק און ספק ספיקא די ישיבה איז מחויב צו באצאלן פיצויים, האהא, אמאל אז מען האט עס געזאגט האט מען געהייסן אן אפיקורס און א מסור מיט א שמסור, היינט אז ס'זענען אזויפיל בחורים נעבעך וואס מען האט מאלעסטעט און זיי האבן גערופן צו דין תורה און זיי האבן געווינען און זיי האבן איינגעזעצט, היינט איז שוין נישט קיין גרויסע זאך, ער שרייבט קלאר, ערב יום כיפור תשס"ט, שרייבט ער פאר א תלמיד זיינעם, שרייבט ער זאלסט נישט קיין מורא האבן, די ערשטע זאך גיי רוף זיי צו דין תורה, זיי דיר מוזן באצאלן פיצויים, נאכדעם זאגט ער נעמטס ענק צוזאם אסאך בחורים און עפענטס אליינס א ישיבה, און דארפטס נישט קיין מורא האבן, יענער האט דיך ארויסגעווארפן, ווער איז יענער? יא, אז ס'רוקט זיך רוקט זיך ברוך השם אלעס פאראויס. יעצט, סקווער האט דאך שוין אפגע'גנב'עט מיליאנען, דער אלטער שייגעץ גייט דאך באלד פייגערן, וואס וועט ער טוהן מיט דעם געלט? גייט ער יעצט בויען א גרויס בית מדרש? טאמער אין דעם בית מדרש איז שווער צו דאווענען גייט ער בויען נאך א גרעסער בית מדרש.
אונטערנעמען בעזרת השם א היסטארישע פראיעקט בתולדות ימי חסידי סקווער, אויפצובויען א גענצליך נייע ריזיגע בית הגדול והקדוש, בית מדרש הגדול דשיכון סקווער, אויף די שטחים לעבן רבינ'ס הויז, וואס נעמט אריין די מקומות הקדושים, די ערשטע הויז פון רבי זכרונו לברכה, די בנין מרכז הכוללים, די שטח העתיקה, און ביי דרום זייט וועט עס ווערן מחובר צום היכל עיני התפילה. די גרויסקייט פונעם נייעם בנין מיט די קרוב צו צען טויזנט זיץ פלעצער אין די צענטער פונעם היכל, און אויך אין די גאלעריעס פאר מענער און פאר די עזרת נשים, צוזאמען מיט די נייע גרויסע מקווה אויף די אונטערשע שטאק, וועט ברענגען א געוואלדיגע הרחבה פאר חסידי סקווער, און יעדער וועט קענען האבן א חלק ושותפות אין דעם זכות אדיר ונשגב, וואס די עסקנים נעמען אונטער בברכותיו הקדושה פון כבוד קדושת רבינו שליטא צו שאפן צענדליגע מיליאנען אז ס'זאל גיין בסייעתא דשמיא אויף גאר א שנעלע אופן ותבנהו מהרה ותגדל כבודו. מער פרטי הבנין און די דברות קודש אהבת נפשו און רצונו פון רעבן שליטא פאר די חברי הוועד וועט מען קענען זעהן בגיליון בחצר הקודש ושמחנו בבנינו ובורכי עליו בקדושה ובטהרה.
אזוי אז קיינער זאל נישט קענען דאווענען, טאמער ס'איז נאך דא וואס זיי ווילן דאווענען, קיינער נישט קענען דאווענען, ווען ס'איז אזא עולם קען מען נישט יעדע וואך דאווענען, נאו וועי. דעם שבת האב איך געהאט א מורא'דיגע זאך, מען האט מיך געבעטן איך זאל רעדן דא אין עפעס א קהילה וואס הייסט שבט אחים, דא איז געווען דער ראבינער ציון לעווי געווען דא דער רב, כ'האב מיך אויפגעשטעלט, כ'האב געזאגט רבותי איך זעה דא דא אסאך משולחים פון ארץ ישראל, יעדער זאגט זיי גייען נאך געלט, זיי גייען נאך ישיבות, נאך כוללים, נאך אנדערע זאכן, וויל איך ענק זאגן מורי ורבותי הם עובדים עליך, זיי ארבעטן אויף ענק, ס'איז שקר און בלאף, ס'איז נישט דא ישיבות, ס'איז נישט דא תלמוד תורה, ס'איז נישט דא גארנישט, והא ראיה, אין סאטמאר צוואנציג פראצענט בחורים און יוגנט זענען אין די גאס, ווען ס'קומט אריינצונעמען ספרדישע מיידלעך ווילן די אשכנזים זיי נישט ארייננעמען, וואס האט עטס צו געבן געלט פאר די מוסדות? העלפט פון די חברה דא זענען אשכנזים וואס זיי קומען נאך געלט, זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז דא איז דא געלט, יעצט הגם היינט איז שוין נישט דא אזויפיל געלט דא אויך נישט ס'איז שוין נישט וואס אמאל ווייל ס'איז דא אסאך פראבלעמען, פארוואס זיי האבן געמאכט אסאך געלט איז געווען זייער פשוט ווייל פארשטייסט ווייל ס'איז געווען דא א פרי פארט זאון, מען פלעגט אריינברענגען אויף סאוט אמעריקע און אויף סענטערל אמעריקע אלעס פון די גאנצע וועלט דא אומזינסט אין א פרי פארט און פון דארט האט מען עס דיסטריביוטעד און די אידן האבן געהאט דא די ערשטע האנט זיי האבן דאס געפירט. ממילא האבן זיי געמאכט זייער אסאך געלט, היינט איז שוין נישט דא, ס'איז דא אסאך קאלאמביע איז אוועק, זיי ווילן נישט האבן פריפארט, מ'זאל אלעס מעניופעקטשערן אין קאלאמביע, און אנדערע זענען אויך שוין אוועק, בקיצור ס'איז שוין נישט דער גאלד מיין וואס ס'איז געווען. על כל פנים איז למעשה האב איך זיי געזאגט הם עובדים עלי, עליך, זיי ארבעטן אויף ענק, זיי טוען ענק אן גרויסע צרות, זיי דערציילן זיי האבן ישיבות תלמוד תורה'ס, פרעג וויפיל קינדער זענען אין די גאס, וויפיל קינדער מ'האט ארויסגעווארפן, און מדינת ישראל געבט דאך געלט, פארוואס זאלן זיי נישט נעמען פון די מדינה? ס'איז געווארן דא אזא איבערקערעניש, היינט איז זונטאג אינדערפרי בין איך דא אין שול, טוט זיך דא אויף טיש און אויף בענק, יעדער קומט צו מיר צו, איך ביים צוויי, אפאר משולחים, וואס האסטו געטון? וואס האט דיר דאס אויסגעפעלט? דו גייסט אויך נאך געלט? דיר האט מען נישט געגעבן? זאג איך, ניין, איך גיי נישט נאך געלט, איך בין דא צו פאררעכטן די מקווה, איך האב גארנישט מיט קיין געלט, נאר איך גיי ענק אויסלערנען איין זאך, ס'וועט נעמען צייט ביז ענקערע גניבות און רשעות וועט ארויסקומען,

נאכדעם האב איך געזאגט א פייערדיגע דרשה וועגן וואס ס'גייט פאר פון סעקשועל אביוז, די חברה זענען געווען אזוי צו- צושרויפט, זיי האבן אנגעהויבן צו טאנצן אינמיטן די דרשה, מה? מה? ווא? ווא? זיי האבן נישט געגלייבט, האב איך זיי געזאגט, דיין טאטע דער זעלבער חפץ חשוד, ווי א גוי אין די גאס, וואו, זענען זיי געווארן ווילד, אבער דרך ארץ האבן זיי געהאט ווייל זיי האבן מיך מכבד געווען צו זאגן א דרשה און זיי האבן אויסגעהערט. יעצט זאלן זיי מאכן זייער האומווארק אום צו זעהן וואס ס'גייט פאר, האב איך זיי פארציילט מיט דעם מלכי חי לייפליין, וואס האט מכשיל געווען פרויען, מיידלעך, האב איך זיי פארציילט פון נחמיה וועבער, איך האב זיי אלעס פארציילט, כ'האב נישט כ'האב נישט געקארגט קיין ווערטער, און לאמיר האפן ס'וועט עפעס אויפטוהן, זיי וועלן זיך אויסלערנען דא, זיי מיינען אז דא געשעהט נישט די אלע זאכן, ס'איז די זעלבע זאך אלל אווער, האב איך זיי געזאגט נאך מער, דא קומען אסאך טוריסטס, דא קומען אסאך שנארערס, ווען זיי זינדיגן ארום דא מיט שיקסעס, גייט עס אויף ענקער חשבון. זייער וואטשן האב איך געזאגט. עניוועי ס'איז געווען א מורא'דיגע דרשה, זיי זענען מיט עפעס אהיים געגאנגען, כ'האב זיי עפעס פארקויפט, כ'האב זיי געזאגט אז ענקער רב דער געוועזענער דער וואס ער לעבט שוין נישט ציון לעווי האט מיר פארציילט אז אמאל איז געווען א אינגערמאן איז געקומען נאך געלט און האט אין א האטעל אריינגערופן א זונה און ער איז געגאנגען מיט צוויי פאליס דער רב אליינס און האט אריינגעשיקט אין האטעל אז אויב דער אינגערמאן פארט נישט שוין צום עירפארט ביז פון ווי ער קומט פון אמעריקע צו פון ארץ ישראל געט ער אים איבער פאר די פאליס.

איז ער אריינגעקומען צום פישפיקלאדיינער רב און ער האט אים געזאגט אז ער איז נאכוואס געווען אין יענע און יענע שטאט און דער און דער איד זאגט אז ער איז פישפיקלאדיינער רב און מען באפאלט אים מיט געלט, ער זאגט אפאר ווערטער און מען באפאלט אים מיט געלט. איצטער דער לאדיינער רב האט נישט געכאפט וואס מען וויל פון אים, האט ער געלאזט רופן דעם איד און האט אים געזאגט אזוי, הערן זי אויס, און זאלן זי וויסן. קענען זי זיין לאדיינער רב איבער די גאנצע אמעריקע און איבער גאנץ אונגארן איבער גאנץ אירופע אבער דא אין מיין שטאט בין איך לאדיינער רב זאגט ער יא ער האט נישט געכאפט אז ער גייט לא אויף זיין נאמען מאכט ער גרויס געלט בין אנגעקומען דא איך בין אין פענעמא סיטי פענעמא און איך בין דא יעדער רופט מיך אויף שבת איך זאל קומען צו אים עסן איך האב נישט געוואלט גיין צו קיינעם. שבת פאר קריאת התורה, איך האב אפגעשמועסט מיטן רב ער זאל מיך לאזן רעדן צען מינוט, נישט מער. דער קיצור מ'האט אויסגערופן אז ס'איז נישט קיין אפיעל, ס'איז געקומען א גאסט און ער וויל רעדן. נו, ויפתח השם את פי האתון, דער אייבערשטער האט מיר געעפנט דאס מויל, איך האב אנגעהויבן מסביר צו זיין אז איר זאלט וויסן, קומען הונדערטער און הונדערטער משולחים, דא קומען מענטשן פון די גאנצע וועלט, עטס קענטס קיינמאל נישט וויסן ווער ס'איז א פעדאפייל און איך האב זיי פארציילט עטליכע מעשות מענטשן האבן אריין גענומען אין שטוב רוסישע און אנדערע און די סוף האבן זיי גערעיפט זייערע קינדער, כ'האב גערעדט אזא שפראך אז ס'איז געווארן אזוי שטיל אין בית מדרש מ'האט געקענט הערן ווי מאסקיטאס מיט פליגן פליען דורך, אינמיטן געט איינער א שריי אריין אה דו ביסט דאך מנ אה ער איז אויף ענגליש שרייט ער אריין דו טוסט דאך פונקט פארקערט ווי אברהם אבינו, אברהם אבינו האט מקרב געווען אורחים מיט אלעם זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן. אברהם אבינו האט געהאט א מזל אז ער האט געהאט אן אוהל א טענט עס האט געהאט פון אלע פיר זייטן גרויסע טירן ווען נישט וואלט שרה אמנו שוין געווען גערעיפט ביי אפאר חזירים פון סדום און עמורה און סאיז געווארן אזוי שטיל יעדער האט געקוקט זאג איך אים זייטס נישט דערשראקן שרה אמנו האט אויך געהאט אן איסור יחוד און אברהם אבינו אויך עניוועי. כ'האב באקומען די נאכווייען נאך שבת, דער רב זאגט איר האט אזוי גוט גערעדט אז סאך אזאנס האט נאך קיינער נישט זיך געטרויעט צו רעדן, כ'האב זיי אויך מסביר געווען אז די מלחמה קעגן פעדעפיילס ביי אונז איז שוין גאנץ אנדער קאנטראל, אין ארץ ישראל איז אנדער קאנטראל, יעצט איז די פראבלעם דראגס, דראגס איז די גרעסטע פראבלעם, האט מיר זונטאג געזאגט דער רב זאלסט וויסן ביסט גערעכט, אונז גיימיר עפענען דא א סענטער יעצט פאר דראגס. אונז האמיר אזויפיל טינעידזשערס וואס זענען אויף דראגס, זאג איך אים, נו פארוואס האט מען דאס נישט אדרעסירט אלע יארן, זאגט ער, ווייסט דאך, ס'נעמט איינעם מיט קארידזש זאל ארויסקומען. כ'האב געהאט אזא מין שיינעם סוקסעס, אז איך דרשן דאך שוין אסאך יארן, אזא סוקסעס האב איך נאכנישט געהאט, יעדער זאל זיין צופרידן, קיינער זאל נישט זאגן קיין שלעכט ווארט, און יעצט האט מען זיך גענומען ארבעטן אויף וואס איך האב גערעדט. נישטא אזא זאך ווי א משולח קען קומען, ס'נישט דא אזא זאך וואס נעמסט אריין א משולח, גרויסע גבירים זאלן אפקויפן א דירה, אן אפארטמענט, און געבן דארטן די משולחים זאלן איינשטיין. און מען זאל זיי שיקן צו עסן. דא דא אלעס, מען קען קויפן דא כמעט אזוי ווי אין וויליאמסבורג אלע כשרות, חוץ פלייש וואס מען ברענגט נישט אריין דא ווייל דא איז אסאך ביליגער, איז דא דא אלעס צו קויפן, איך עס מהדרין קריעם טשיז דא, א מחיה. און איך האב געזאגט, ס'קומט א משולח געבן נאך צוואנציג דאלער ער זאל האבן ווי איינצושטיין פארן טאג. און נאכדעם האב זיך האב איך זיי געזאגט אז איך האב גוט געקענט דעם פריעריגן רב, ער האט געהייסן ציון לעווי, איך האב אים געזאגט מען דארף אבאכט געבן וועגן די זונות וואס דא גייט פאר, ווייל איך האב דאך באקומען נאכווייען פון משולחים וואס זיי האבן פארציילט.

הונדערטער בחורים זענען היינט אויף דראגס, הונדערטער מיידלעך זענען אויף דראגס, גיי שטעל עס יעצט אפ, האסט געלאזט ס'זאל ווערן צופלאקערט, גיי טו עפעס, לאמיר אינאיינעם זינגען הושיעה את עמך, יעצט זאל די באס אריינקומען, פאם, זאל זאגן דראגס, וברך את נחלתך, די באס זאל אריינקומען, דאון דראגס, ורעם, ורעם, ורעם, ורעם ונשאם, ורעם ונשאם עד העולם, לעם, דראָגס, דראָגס. יוי האב איך א נקמה אין אונזער קהילה, יוי האב איך א נקמה אין סאקמער, קאקמער און אין די אלע וואס האבן מיטגעטאנצט, זאגן רבנים אבער אונז האמיר דאך נישט אונטערגעשריבן, זאג איך אים ס'קען זיין מ'האט נישט געברויכט דיין חתימה, אבער דו האסט הנאה געהאט אז נו שוין האט מען געלייגט א מענטש אין חרם, מען האט אים אריינגעשטויסן אינעם, איך טריי נאך יעצט. ס'טייט איינער זאל מיר מיטהעלפן ארויסצונעמען די בוטס וואס די אַכט און דרײַסיק רבנים האבן אריינגעקאפעט, ס'קומט נישט ארויס פונעם אחור, זיי האבן געמיינט אז זיי גייען מיך מאכן משכב זכר, זיי אריינגעפאנטשט אין מיר, איך וועל ארויסנעמען די בוט, זאלטס ענק נישט זארגן, אבער די קאמיוניטי איז מעסד אפ, אנבעליוועבל, ווי קוד העוו סעיווד דיס האול קאמיוניטי? וואס האט ר' נחמן געזאגט? אויף צוויי מענטשן האב איך רחמנות, איינער וואס ס'קען מיך נישט, און איינער וואס ס'קען מיך און ער גייט נישט מיין וועג. א רחמנות אויף די גאנצע אידישע קהילות, די וואס האבן מיך נישט געקענט, א גרויס רחמנות אויף זיי, און די וואס האבן מיך געקענט און זיי האבן געוואוסט וואט איי סטענד פאר, און זענען נאך געגאנגען זיך שלאגן מיט מיר, און נאך ארויסגעשטעלט א חרם, און זיך משוגע געמאכט, די האבן אראפגעברענגט די קאמיוניטי, די האבן אראפגעברענגט אונזער קהילה, סא דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, די אלע ובכן צדיקים יראו וישמחו, פרייטס ענק וואס עטס האטס געטון, עטס זענטס די וואס עטס האט אומגעברענגט. אידישקייט, פון ענק גייט מען עס מאנען, און נישט נאר דאס, אז טאמער האט עטץ נישט געוואלט אז ס'זאל, ווי מ'זאגט, אנהאלטן מיין האטליין, האט עטץ געדארפט ארויסגעבן א האטליין בעסער ווי מיינס, מער כשר'ער, וויאזוי לויט ענק, אבער וואס גייט עטץ יענעם לייגן אין חרם, וואס האט דיר יענער געטוהן, און ווער זענט עטץ בכלל? עטץ זענטס לאו-לייפס, יעדער איז געקומען פון אן אנדער פלאץ פון יענעם עק וועלט זיך צו שלאגן פאר סאקמער קאקמער, און יעדער האט אנגעקאקט, אזא יצחק שטערן האט אנגעקאקט די גאנצע ישיבה קטנה, די קינדערלעך,

נחמן פון ברסלב זאגט אין זיין ספר אז קיינער וויל נישט מ'זאל אים כאפן אז ער איז נתפס געווארן מיט א נכריה, קיינער זוכט נישט דעם כבוד, במילא דאס נישט צו טוהן זנות מיט א גוי'טע איז נישט אזוי שווער זיך אפצושיידן, נאובאדי וואנטס די עמבערעסמענט, אבער די דראגס? דאס איז ליידער נישט קיין עמבערעסמענט, דו ווייסט פארוואס? ווייל אויב ס'ווערט דיר נמאס דאס לעבן נעמסטו נאך אפאר פאפס און דו ביסט שוין נישט דא, סאו יו העוו נאו עמבערעסמענט.

זיי דארפן האבן סייקיעטריק העלפ, זיי ווילן יעצט עפענען דא א סענטער, האב איך געזאגט זאלסט האבן הצלחה, נאר נעמטס אריין די טאפ פראפעשענעל מענטשן וואס איז דא אין דעי אינדעסטרי, ווייל דעי קינדער זענען אויף גרויסע צרות, כל באיה לא ישובון. יעצט לאמיר זעהן אז אין ווילימסבורג, מען קומט דאך דארט ארויס פאמפן געלט, לאמיר זעהן, יעצט האטס מיליאנען, טוטס עפעס פאר אונזערע קינדער, פאר ענקערע קינדער, מאכטס אויף אזאלכע סייקיעטריק ווארדס, זייטס אין טאטש מיט האספיטעלס. טוטס עפעס, יו גאטע דו סאמטינג פאר יור מאני, פאר יור טיים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז ברוך השם האמיר אקאמפלישט זייער אסאך, יעצט דא א נייע קאמיטעי פון די גאווערמענט וואס זיי גייען ארום גיין אין אלע ישיבות און נעמען פראטאקאל וואס מ'לערנט און וואס נישט און וויפיל ענגליש מ'לערנט, און איך האב זיי מסביר געווען אז דאס. האט צו טון מיט איינעם וואס הייסט מאסטער. איך האב מיט דעם נישט קיין סך איינגעלייגט ווייל מיך אינטערעסירט נישט אויב מ'עט לערנען היי סקול די לעצטע יאר פאר מ'גייט ארויס פון די ישיבה, מיט אנדערע ווערטער פון די זיבעצן ביז די אכצן. איך דארף נישט מ'זאל פארדרייען דאס קינד א קאפ גאנצע פיר יאר צו לערנען היי סקול ווייל איך זע א יעדער טאם דיק און הערי, יעדער וואס קומט אריבער די מעקסיקען בארדער ביז דרײַ חדשים האט ער די דעגרי אז ער האט געגרעדזשעוועט היי סקול. דאס אינטערעסירט מיך נישט. איך האב זיי געזאגט ס'מוז זיין מ'זאל לערנען סעקשועל ביהעיוויער, און מ'מוז לערנען די באדי פון א מענטש, וואס דאס איז און ווען דאס איז, און זיי האבן מסכים געווען, און ס'גייט יעצט זיין אזוי, זיי גייען ארום גיין, זיי גייען האבן אזוי פון די באורד אוו עדיוקעישאן, וואס וועט אריין גיין אין אלע תלמוד תורה'ס און וועט זען וויפיל מ'קען און וואס מ'לערנט, די קוריקולעמ'ס, עס איז אזא מעידזשער ברעיקטרו אז עטס האטס נישט קיין השגה, ס'איז יעצט ארויסגעקומען עמטליך, די גאווערמענט זאגט יא, אונז גיימער ארום גיין, אונז גיימער דאס בודק זיין. יעצט, ווען איך האב ענק געבעטן האט עטץ געלאכט פון מיר, היינט לאך איך פון ענק. ס'קאלן מיך שוין אפ אסאך מענטשן וואס זענען אין חינוך, וואס קען מען טון וואס מ'קען טון זאג איך אים רויס, מ'קען עסן שטאטס איין טעלער טשולענט קען מען עסן פֿיר טעלער טשולענט אבער מער פון דעם קענסטו שוין גארנישט טון. געענדיגט ס'האט זיך אויפגעהערט די אלע באלאניס גייען זיך אויפהערן, איך האב ענק געזאגט ווילאנג אונז האבן זיך געלאזט טרעטן האט עטץ געמיינט עטץ קענטס טון מיט אונז וואס עטץ ווילטס, יעצט וויל מען זיך נישט לאזן מער טרעטן, איז מורא'דיגע גוטע נייעס, און ביי די גאווערמענט גייט עס אזוי, קודם שטעלן זיי אריין א פיס, נאכדעם הייבן זיי אן אביסל צו פארדרייען א קאפ, און בסוף וועט זיין אז מ'וועט אלעס דורכברעכן וואס אונז האמיר געוואלט, און ס'איז שוין דא די קאמיטעי, די גאווערמענט האט שוין געמאכט א קאמיטעי, ס'איז אלעס ס'וועט פארן יעצט. יעצט אין ארץ ישראל האט מען געמאכט יעצט אויכעט א ועד, כ'בין דארט געווען, איך האב זיי געזאגט מען מוז מאכן א ועד, אז א מיידל טאמער מ'האט זי גערעיפט אדער זי האט זיך געשפילט מיט א בחור, זאל זי וויסן וואס די קאנצעקווענצעס זענען. ס'איז יעצט געווען א פרשה, א חסידיש מיידל האט זיך פארכלאפעט מיט א חסידישן בחור אין בני ברק, און זי האט נישט געוואוסט און זי איז געווארן פרעגנענט, יעצט ווען זי ווערט פרעגנענט איז דא אסאך חילוקי דעות ביי די רבנים וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, איך וויל נישט אריינגיין אין די אלע זאכן, אבער על כל פנים זייער אסאך מאל זאגט די דאקטער זי איז נאך צו יונג זי קען נישט אויסטראגן די בעיבי און זי חלש'ט אוועק, און די דאקטער זאגט אז ער פרעגט נישט די עלטערן און ער מאכט אן אבארשן קעגן זייער ווילן, ער איז א מעדיקל דאקטער, די אלע זאכן. דארף מען וויסן, און א מיידל דארף האבן צו וועם צו רעדן, און מען עפענט יעצט עטליכע קליניקס אין בני ברק און אין ירושלים פאר די פרומע, ווייל די פרייע מיידל ווייסט אלעס, די פרומע ווייסט נישט. און נאכדעם וויל איך מסביר זיין א מורא'דיגע נקודה וואס מען זאל וויסן, ס'דא וואס זיי ווייסן גארנישט וועגן סעקס, ס'דא וואס זיי ווייסן שוין אביסל, דער בחור ווייסט אז ער קען אריינגיין אין די מיידל און טון אזוי ווי ער ואונן, איידער ס'דארף קומען די זאמען וועט ער ארויסשלעפן זיין. אבער נישט אייביג גייט עס אזוי, ווייל ווען ער נעמט ארויס זיין אבר קען זיך ארויסגליטשן אביסל זרע, און מען דארף נאר האבן א טראפ אזוי ווי דין ווי אויף א שפיץ פון א נאדל, אזא טראפ זרע קען זי שוין טראגן, דאס הייסט אן עקסידענט, קיינער האט עס נישט געוואלט, באט יו פלעי אראונד ענד יו פעי די קאנסעקווענסעס. און נאכדעם איז דא אסאך מאל וואס בשעת ווען ער גייט אריין, אפילו ער איז נישט גומר, ער ענדיגט נישט, ער ווערט נאכנישט צו די מעקסימום אראוזעל, קומט שוין ארויס איין טראפ זרע און דאס איז שוין גענוג אז זי זאל שוואנגער ווערן. איז ממילא אז דו שפילסט דיך ארום קענסטו באצאלן א ביטערע פרייז. און דאס אלעס דארף מען לערנען מיט די קינדער אז מען זאל זיך נישט ארום שפילן. יעצט איז דא אסאך וואס זיי נוצן א גומי. רעדן איין די מיידל אז מיט א גומי וועט זי נישט שוואנגער ווערן אבער דאס איז נישט אמת. זאגן ס'איז דא צען פראצענט אז זי וועט יא שוואנגער ווערן פארוואס ווייל א גומי קען פלאצן און איינמאל אז ס'פלאצט. ביסטו פיניש. האט מיר דערציילט איינער, א אינגערמאן, אז ער איז געגאנגען מיט א זונה, און ס'האט אים געפלאצט די גומי, און זי האט אנגעהויבן צו שרייען, קום ארויס, שנעל גיי, ריק דיך ארויס, ווייל די גומי האט זיך צעבראכן, ער האט געטון די בעסטע וואס ער האט געקענט ארויסצוגיין, אבער די זאמען איז שוין לאנג אריין אין איר, און זי איז געווארן שוואנגער, האט זי געזאגט, אזוי, הער מיך אויס, איך רוף שוין די פאליס, אז דאס איז געווען א רעיפ, האט ער געזאגט, ס'איז דאך אבער נישט אמת, זאגט זי הער אויס, איך וויל וויסן ווער דו ביסט, אויב ווער איך שוואנגער, וויל איך

סאו היינט ברוך השם די גאווערמענט הערט אונז אויס, און למשל אין ארץ ישראל איז דא א פרוי זי האט א גאנצען קליניק און זי האלט אויך מען דארף זאגן פאר די בת יעקב מיידלעך אלעס און מען גייט ארום מען טוט שוין אין דעם איך בין יעצט דארט געווען האט זי מיר געזאגט מען גייט ארום מען זאגט פאר די מיידלעך די מיידלעך זענען שוין נישט נאיוו און סטופיד און רילי דער איז נאטינג ראנג אז מען זאגט ביקאוז סעקס איז נאר מיאוס ווען מען מאכט עס אויף א חזירישן אופן, טאמער איז עס אן עדיוקעישאן איז עס זייער וויכטיג אז מען זאל עס לערנען מיט די קינדער. און נאכדעם איז דא פילן וואס זיי מאכן די פרוי זאל נישט מעוברת ווערן, ס'העלפט אויך נישט הונדערט פראצענט, ס'איז אויכעט בערך אכציג פראצענט עקיורעט, און נאכדעם איז דא די פיל ס'הייסט די מארנינג עפטער, טאמער זי האט פארגעסן צו נעמען ביינאכט, אדער זי האט געהאלטן אז דער בויפרענד צו דער בחור וועט האבן א.

ס'איז א זאך וואס איז ווערי איזי טו פיינד אוט עפטערווארדס. און בכלל אז טאמער ביסטו געווארן אינפעקטעד איטס נאט פעיר אז זאלסט גיין חתונה און זאלסט נישט זאגן דיין חתן און הו'ס גאנא גאו סעי עטס קענטס שוין אונזער קאמיוניטי. און אויסער דעם וואס מען גייט עס לערנען אין סקול איך האלט אז יעדער דארף עס רעדן מיט זייערע קינדער אינדערהיים. שוין, דאס איז א מעידזשער ברעיקטרו, יעצט וועט עטס אנהייבן צו פילן די היט, וואטש און זי. דאס הייסט עטס האטס געמיינט מען קען טוהן וואס מען וויל אייביג, נא נא נא דער עולם איז פערא. כ'האב געוואלט זאגן, מ'האט מיר געהאלטן אין איין פרעגן וואס מ'זאל טוהן, ס'דא א מענטש וואס ער הייסט אייזיק גאלדשמידט, און דער מענטש וואוינט אין סעלפארד, וואס איז אין מאנטשעסטער, און ער האלט אין איין ארומגיין מיט א שטעקן כאילו ער ברויך וואקן, א קעין, און למעשה טוט ער גרויסע צרות מיט קינדער, און איך האב זיי געזאגט פייטס און פייטס און פייטס, זיי זענען שוין מיד געווארן פייטנדיג, עניוועי, די סוף איז געווען זיי האבן זיך געוואנדן צו די פאליס,

ס'איז דא א דעטעקטיוו וואס ער איז אויף דעם קעיס און ער זאגט אז ער איז אים נאכגעגאנגען, מען האט אים נאכגעקוקט און ער איז א גרויסער חזיר. יעצט, מען האט אים געגעבן יעצט א לאנגע צייט צו גיין זיצן אין דזשעיל. יעצט קאלן מיך אפ די אלע מענטשן פון מאנטשעסטער, אז כ'האב געטון א גוטן דזשאב, אן די אדער הענד זאג איך זיי אז איך וויל ענק געבן אפאר נאמבערס וואס עטס דארפטס האבן. טאמער איז דא איינער וואס ער טענה'ט ער איז געווען סעקשועלי אביוזד דארפט עטס רופן זירא וואן. סיקס וואן טו סעווען סיקס סיקס פייוו וואן פייוו נאכאמאל זיראו וואן סיקס וואן טו סעווען סיקס סיקס פייוו וואן פייוו עס הייסט סעינט מעריס סעקשועל אסאלט ריפערעל סענטער אין מאנטשעסטער זיי זענען אפען טווענטי פאר אווערס און מען מעג זיי קאלן שבת אויכעט נאכאמאל אויב מ' ביסט געוואויר געווארן מ'האט מאלעסטעט דיין זון אדער דיין טאכטער שבת מאך זיכער דו קאלסט אים שבת אויך ווייל פון שבת ביז מוצאי שבת קען זי פרעגנענט ווערן און אזוי גייען זיי אריין אין האספיטעל און מ'וואשט עס גראד אויס נאכאמאל. מען מעג מחלל שבת זיין, און ווער ס'האלט נישט אזוי זאל טאקע נישט קאלן, און ער זאל ברענגען אפאר קינדער אויף די וועלט, און נאכדעם וועט מען האבן א פראבלעם וואס מען טוט מיט די קינדער. און פארשטענדליך אז אין היימישע מוסדות טוט מען נישט ארייננעמען אזאלכע קינדער. יעצט ס'איז דא נאך א ארגענעזעישאן אויסער סענט מערי סעקשועל אסאולט ריפערעל איז דא מענטשעסטער רעיפ קרייסעס, ס'איז קאנפידענשאל, זייער נאמבער איז טאמער מען ווייסט איינער וואס איז געווארן גערעיפט, און אפילו א יונגעל הייסט אויך גערעיפט, כאטש ער ווערט נישט פרעגנענט, נאר אז מען צובליטיגט אים דעם תחת און ער ווערט דארטן ווי מען זאגט פול אינפעקשאנס איז זייער נישט גוט, און דער קאפ ווערט אים אויכעט אביסל אינפעקטעד, איז איז די נאמבער איז זירא וואן סיקס וואן טו סעווען טרי פארטי פייוו האנדרעט, און נאכדעם איז דא פאר שווארצע און פאר מיינאריטי האבן זיי א ספעשל האטליין, סאו איך ווייס נישט צו די אידן הייסן דארטן שווארצע צו זיי הייסן מיינאריטי.

נישט איך, די חברה דארט. עניוועי, איך וויל נאכאמאל רעדן וועגן די גערער חאזעריי. עטס ווייסט מ'געבט פאר בחורים מעדיקעישאנס ס'זאל נישט ווערן א קישייווער ס'זאל נישט ארויסקומען די זרע, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זיי ווילן אויפטוהן מיט דעם, נאר יעצט איז דא א מעשה מ'האט געטראפן א בחור מיט א סעלפאון האט מען אים אויך געגעבן די מעדיקעישאן, זעהט אויס ער איז אזוי צוהיצט אז ער האט א סעלפאון, א נישט כשר'ע פארשטייט זיך, דארף מען זיך נישט לאזן פון די אלע זאכן. יעצט איז דא א ווידעא וואס ס'דרייט זיך ארום ס'הייסט וואן אוו אווערס ס'איז איינע פון אונזערע מענטשן, ס'איז א שיינע ווידיאו צו ווייזן וויאזוי מ'געבט אונזערע קינדער נישט קיין טשענס אויפצווואקסן, מ'מאלעסטעט זיי, מ'טוט אלע שייגעץ שטיק מיט זיי, נאכדעם זענען זיי אויף גרויסע צרות. ס'איז א ווידיאו וואס דויערט אנדערטהאלבן שעה, ס'איז כדאי מ'זאל עס זען, און יעדער קען זיך דארטן טרעפן דעם פלאץ, אדער די וויקטעם אדער די עלטערן פון די וויקטעמס, יעדער קען זיך דארט טרעפן דעם פלאץ. ס'איז דא א אינטערעסאנטע רשי, רשי זאגט אזוי, משה רבינו האט נישט געקענט פליזן כלל ישראל, איז משה רבינו געקומען פרי אין שול, האט מען געזאגט ער האט זיך צוקריגט מיטן ווייב, ער האט נישט קיין שלום בית, איז ער געקומען אין שול אריין. איז ער געקומען שפעט אין שול, האט מען געזאגט אה, ער זיצט און פלאנט עצות אזוי אונז אונטערצוברענגען. שוין, פיינע רשי. איז א לשון המדרש, ס'איז א מחיה. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, ווי מען קען נישט טון פאר יעדן און יעדער זאל זיין צופרידן. די וואך איז דורכגעגאנגען, כ'האב גערעדט אז מיידלעך זאלן זיך נישט לאזן ביי די ארבעט, זיי זענען א אישע טאכטער, כ'האב זייער שטארק גערעדט, האט געקאלט א איד, איך דאנק אייך זייער, איך קען אזוי נישט רעדן צו מיין טאכטער, אבער כ'האב געבעטן אז זי זאל אויסהערן און איך בין געזעסן בשעת זי האט אויסגעהערט, צו זיין זיכער אז זי האט געהערט און פארשטאנען. זייער פיין. כ'האב מסביר געווען פארוואס איז שפיציג די שיך פון א אידישע טאכטער זאל קענען אריינשטויסן אין די ביצים טאמער א זכר כאפט זי אן. שוין, איז דא מענטשן וואס זענען זייער צופרידן געווען, זיי האבן מיך באדאנקט און פארטיג. לאידך גיסא, קאלט א איד אפ אז ער האט פינף מיידלעך וואס ארבעטן פאר אים, און איין מיידל האט אים געזאגט, רב איד פון היינט מאל אן זאלט איר מיר נישט געבן אין די האנט אריין גארנישט, איר זאלט אראפ לייגן אויפן טיש. דו מאכסט דאך אזוי שווער אז מען זאל קענען הייערן סעקרעטעריס? ס'איז דאך אנבעליוועבל. פרעג איך דעם איד, און וואס איז שלעכט אז זאלסט עס אראפ לייגן אויפן טיש? אז זי רעדט, לייג אראפ אויפן טיש. זאגט ער, ניין, עס הייבט זיך שוין אן א מעשה. עס צו נאנט געלייגט, צו ווייט. זאג איך אים, הער אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן. איך האב דיך אין דער ערד מיט דיין גאנצע ביזנעס. און איך וועל זאגן וואס דער אייבערשטער הייסט מען זאל זאגן, צו ס'שאדט דיין ביזנעס צו נישט אינטערעסירט מיך נישט, און אזוי וועלן אידישע טעכטער זיין סעיף, הייבט ער אן, דו ווייסט אבער נישט וואס דו מאכסט א חורבן, וועלכן וואסערע חורבן איך מאך ווייס איך, און דעם חורבן האב איך שוין געמאכט און כ'וועל עס מאכן, און דו אז דו האסט א פראבלעם אז דו קענסט נישט אראפלייגן אויפן טיש פאר א מיידל, דזשאסט דאונט הייער דעם, דעטס אלל. שוין האט ער זיך גערעגט אויף מיר, און ער האט אויסגעלאזט זיין גאנצן כעס אויף מיר, ביסט אן אלטער בעל עבירה און אן אלטער שייגעץ, און יעצט ווייסט מען וואס דו טוסט, דו הרג'סט אפ, דאס גאנצע אידישע פאלק, שוין. און ווידעראום דער אנדערע איד שרייט פארקערט, א מזל איר האט עס געזאגט ווייל איך קען אזוי נישט רעדן צו מיין טאכטער, און אזוי ווען זי האט עס אויסגעהערט האב איך געפרעגט מיין טאכטער, פארשטייסט וואס ער וויל? זאגט זי, יא, איך פארשטיי זייער קלאר און כ'וועל זיך וויסן וויאזוי צו וואטשן. יעצט איז דא א מעשה א בחור וואס איז געקומען פון אויסלאנד, און יעצט וויאזוי ס'גייט איז אז מ'קומט פון אויסלאנד באקומט מען אזא לענדינג טיקעט, געלט און מען פילט דאס אויס און דאס האלט מען ביז מען גייט אראפ און דאס געט מען פאר די קאסטומס, יעצט ווען מען קומט אראפ איז דא די אימיגרעישן אפיסער, ס'איז געווען א שיקסע און זי האט געזען א חסידישן בחור, האט זי אים געזאגט דו מוזט עס מיר נישט געבן אין די האנט קענסט עס אראפ לייגן, און זי האט געזאגט פאר איר חבר'טע זעסט איך רעספעקט מורא'דיג די פרומע און די ערליכע באיס, זיי טאטשן נישט, זיי געבן נישט מידו לידה. זיי לייגן עס אראפ. סא דאס ווייזט אז א איד פירט זיך בדרכי התורה נישט נאר אז ער מאכט מיט דעם וואס ער ווערט אפגעהיטן פון אן עבירה, נאר ער מאכט אז די גאס זאל שטאלצירן מיט אידישקייט און די פרומקייט פון די בחורים און פון אינגעלייט אויך, און דאס איז א קידוש השם. יעצט די מעשה איז א אמת'ע מעשה און ס'איז געשעהן דעם חול המועד סוכות. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן, דער עולם איז זייער צוקאכט אויף א אינגערמאן א היט ענד ראן אויף דארטן ראבלינג ענד סאוט ניין, איך וויל ענק עפעס זאגן, יעדער איז צוקאכט וויאזוי א אינגערמאן קען דאס טוהן, די פאליס איז שוין אינוואלווד, שוין אינוואלווד די הייוועי פעטראל, און מען קען נישט קויפן די ניינטי פאר פינף צענט. און יעדער זאגט אים ער זאל זיך קומען אהער שטעלן אהער שטעלן, לאמיר צו צעלייגן די זאך. ס'איז געווען בערך א פיר אדער פינף יאר צוריק איז געווען א איד וואס ער הייסט שניצלער וואס ער האקט פיש, דער רשע דער שייגעץ איז צוגעגאנגען ער האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, און ער האט געוויסט אז בליטש הארגעט א מענטש, יעצט ווען א מענטש איז בלינד איז ער א טויטער. רש"י ברענגט ביי יצחק ווען האט זיך דער אייבישטער מייחס געווען פאר ווייל ער איז שוין געווען בלינד וכלוא בבית און א עני, זאגט די גמרא איז חשוב כמת, סומא איז חשוב כמת. אינטערעסאנט ווי ס'האט קיינעם נישט געהארט, נאך מער, מ'האט מיר דערציילט ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש אזא שטיקל גבאי דארט און יעדער האט אים קאנגרעדזשולירט, א עץ האט זיך געמיינט אז נחום ראזענבערג בלייבט בלינד אויף אייביג, יעדער האט אים קאנגרעדזשולירט וואס פאר א היראנישע זאך ער האט געטון. יעצט וויל איך פארשטיין, ס'איז געקומען א אינגערמאן און האט אראפגעפארן א איד, טויט צו נישט טויט איז דאך אירעלעווענט, ער האט דאך אויך נישט געוויסט צו כ'וועל קענען אמאל זעהן צו נישט, סאו לאמיר אים אלע קאנגרעדזשולירן, אונזער חינוך איז דאך דאס געווען, אונזער חינוך איז געווען קאראפשן, מאפיא, גניבה, גזילה, כל דאלים גבר, דאס איז אונזער חינוך געווען אלע יארן, סאו לאמיר אים יעדער איינער זאל קאנגרעדזשולירן דעם אינגערמאן און זאגן האסט געמאכט א גוטן דזשאב, א. פיינעם דזשאב, ביסט אראפגעפארן א מענטש, ביסט אנטלאפן, פייף זיך אויס אויף די וועלט, זאל יענער אויסבלוטיגן. דאס איז אונזער חינוך, איך זעה נישט וואס דער עולם איז אזוי אנגעצויגן, יעדער שרייבט אים ער זאל זיך גיין שטעלן מ'וועט ערלעדיגן ביי די פאליס מיט א לויער, ער איז געווען פארלוירן, ער איז נישט געווען פארלוירן, ער האט מסתמא נישט געהאט קיין לייסענס, ער האט נישט געקענט דרייווען, ער האט געטון א ביטערע מיסטעיק, ער האט געהארגעט א מענטש, צו געהארגעט צו שיער געהארגעט, סא איך זעה נישט וואס איז דער עולם אזוי צו צוקאכט, פארקערט איך האלט דעם חינוך וואס מען האט אונז געגעבן די לעצטע. פֿופֿציק זעכציק יאר איז אזא פאבלהאפטיגער חינוך אז יעדער האט עס קולט געווען, יעדער פארשטייט וויאזוי מען דארף אומגיין, יעדער ווייסט וויאזוי יענעם צו באגראבן, דער מלמד ווייסט וויאזוי ארויס צו ווארפן קינדער, די מגיד שיעורים ווייסן וויאזוי ארויס צו ווארפן בחורים, די מיידל סקול ווייסט וויאזוי ארויס צו ווארפן מיידלעך, איי זי ווערט א גאס מויד, אונז האמיר געהאט אזא. פעקטן חינוך פון אזאלכע רשעים, איר הערט וואס האט אמאל איינער געזאגט, איך בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלערן אויף די אידן וואס ער האט צוגענומען אויף יענע וועלט ווי די וואס ער האט דא געלאזן, די וואס ער האט דא געלאזן זענען גרעסערע רשעים ווי די וואס ער האט גענומען, אנדערע זענען געווען צדיקים, און דאס איז וואס אונז באדויערן מיר, אונז האמיר אזא פאבעלהאפטיגן חינוך, אבער אינטערעסאנט קיינער כאפט נישט, יעדער וואונדערט וויאזוי קען א אינגערמאן איבערפארן א מענטש און אוועקפארן קען זיין דו קענסט אים העלפן אין די מינוט צוויי וואס דו קאלסט די הצלה קענסט אים ראטעווען דאס לעבן פרעגט דער עולם ער איז דאך א איד פארוואס האט ער עס געטון דער תירוץ איז דאס האט מען אונז אויסגעלערנט מען האט אונז אויסגעלערנט זאלסט הרג'נען ווער ס'שטייט אונז אין וועג מ'איז אריין אין בעלזער בית מדרש אויף ראס סטריט מ'האט געגאסן בליטש מ'האט געקענט בלינד מאכן יעדן קען זיין פון דארטן האט זיך גענומען דער שניצלער מיטן בליטש זיי האבן געגאסן בליטש מיר האט געזאגט ר' כץ, ער איז געווען דעמאלטס דער דיין, האט ער מיר געזאגט, ס'האט געשטינקען אין בית מדרש פון בליטש. דער שניצלער שרייט אויך, און קודם האט ער געשריגן, ער האט געגאסן פיש זאפט האט ער געגאסן, ער האט געגאסן בליטש, ער האט געוואלט בלינד מאכן א מענטש. סאו איז ער דאך א פערפעקט סטודענט פון דעם רשעות וואס מ'האט אונז געלערנט אלע יארן, און וואס איז דער עולם יעצט ברוגז? ביקאוז איט היטס האום? וועל, יו שוד האוו טאוט אוו דעט פיפטי יערס עגאו דעט וואן דעי איטס גאנא היט האום.

און איז אוועק געפארן. פארוואס נישט? האט געהאט אונזער סאקמערע קאקמערע חינוך. ס'איז אזא חוצפה און אזא רשעות צו נעמען בחורים און מיידלעך ארויסווארפן אין די גאס. פונקט די זעלבע ווי אראפצופארן א מענטש און צו פארן אוועק ווייטער. די ראש ישיבות שעמען זיך נישט? איך זאג יעדן מען קאלט מיך אפ זאג איך אים גיי נעם צאם פופציג בחורים אין פראנט פון דעם ראש ישיבה'ס טיר מאך א פראטעסט וועסטו זען וואס ס'וועט געשען. ס'איז דא איינער יוסף דוד קרויס דער חי האט געגעבן פאר בחורים פילן ס'זאל זיי נישט ווערן א קישוי אבר שטייט אין ערגעץ נישט אז ס'טאר נישט ווערן א קישוי אבר, א קינד וואקסט נאר מיט א קישוי אבר, ער וויל זיך אויססטרעטשן, און דער אבר מוז אים מיטוואקסן, ווען ער ווערט געבוירן מען מאכט א ברית איז דער אבר זייער קליין, נאכדעם ווערט ער א כלי, דאס קומט פון אויססטרעטשן זיך, פון סטרעטשן די גידים, שטייט נאר אין שולחן ערוך אז מען טאר עס נישט אנרירן און מען טאר נישט האבן קיין שלעכטע מחשבות, ווייל דעמאלטס קומט מען צו צו א קישוי אבר, מיט זרע לבטלה געבט מען זיי פילן, יעצט אויף גער האט מען זיך יעצט אויך גענומען. ס'איז דא איינער א פסיכיאטער וואס האט געגעבן מעדעצינען און דער בחור האט זיך גענומען איבער זיי ווייל ער הערט אויס מיין האטליין איך שריי מען טאר דאס נישט טון האט ער עס גע'מסר'ט פאר די פאליס טוט זיך יעצט א גאנצע איבערקערעניש אין גאנצן לאנד וועגן גער יעצט איז עס ארויסגעקומען אזוי ווי עס איז ארויסגעקומען די פרשה פון די עסטי וויינמאן אזוי איז יעצט ארויסגעקומען די פרשה ס'איז זייער א מיעסע און א ביטערע פרשה מען נעמט בחורים וואס זייער פראדאקטיוו סיסטעם האט זיך נאכנישט דעוועלאפט און סדארף זיך אנהייבן צו דעוועלאפן, כאפט מען עס אן און מ'דערשטיקט עס מיט מעדיקעישאן? חס ושלום! ווען וועט די מענטש האבן קינדער? ניינניינניינניינניינניינניינניינניין! עס שטייט אין ערגעץ נישט אז א מענטש טאר נישט האבן קיין קישוי אבר. א מענטש וואס האט נישט קיין קישוי אבר טאר נישט חתונה האבן ווייל ער קען נישט וואוינען מיט א פרוי. ער מוז האבן א קישוי אבר. ער טאר עס נאר נישט רייבן ס'זאל ארויסקומען די זאמען און ער טאר נישט האבן קיין שלעכטע מחשבות ס'זאל ארויסקומען די זאמען. באט אדער דען דעט, דאס איז נעיטשער, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן די מענטש. שטעל דיר פאר ווען מען מאכט א קינד א ברית ס'איז דארט איך ווייס א האלבע אינטש גרויס די ערלה, די נישט די ערלה דער דער גיד, און ווען ער איז צוואנציג יאר אלט שטעל דיר פאר ווען ס'זאל זיין אזוי קליין ווי דארט, איינע פון די סימנים פון איינער וואס קען נישט האבן קיין קינדער איז אז די ביצים זענען אים קליין, זענען אזוי ווי קליינע עמ ענד עמ קענדיס, קען אפשר יא האבן קינדער ס'איז דא אין דעם שוין גאנצע זאכן, אבער על כל פנים אויב דער גיד וואקסט נישט מיט מיט אלע אברים מיט דעם מענטש א חולה, און זיי האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם מען זאל נישט האבן קיין קישוי אבר, יעצט זיי האבן זייער אסאך שיינע זאכן, זיי האבן יעצט ארויס געגעבן אלע תקנות, כ'וויל עס נישט פארליינען, ארויס געגעבן זייער שיינע תקנות, אז ס'טאר נישט אריין גיין איין בחור אין א צווייטן בחור'ס בעדרום, טאר נישט זיצן צוויי בחורים אויף א בעט, דאס האט נאך די בית ישראל איינגעפירט, ס'איז זייער הארב די זאכן, מיר האט געזאגט א מחנך פון גער ביי אונז אז איין בחור זיצט אויף א צווייטן בחור'ס בעט, אפילו זענען ביידע אנגעטון, כאפט ער אזא שטויס אין די מחילה אז ער פליעט קודם ביז ניו יארק און פון דארטן פליעט ער ווייטער ביזן ספוטניק. נישטא ביי אונז אזא זאך, ס'א מורא'דיגע הייליגע זאך, הלוואי מען פירט עס איין איבעראל, אבער לאידך גיסא לאמיר גיין ווייטער, זיי האבן דארט אויכעט אז מען טאר נישט גיין יעדן טאג אין מקווה, העדס אפ טו יו, איך האלט פון ענק עולם ומלואו, אבער איין זאך, נעיטשער איז נעיטשער, דער גיד מוז וואקסן, מען מוז זיך אויססטרעטשן, ס'מוז ווערן גרויס, ס'מוז זיך אויסלערנען דער גיד ס'זאל ווערן לאנג, און נאר אזוי וואקסט מען, און אנדערש וואקסט מען נישט. און אז עטס געטס מעדיקעישן, עטס עטס אים אפ'הרג'ענען, עטס וועט ער וועט נישט קענען פראדוצירן זאמען, ס'וועט זיין א מורא'דיגער אומגליק, און איך האב הנאה מ'האט עס יעצט געכאפט, מ'שטעלט עס אפ יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז אויף אלע ראדיאס און אלע טעלעוויזיעס, כ'האב ארומגעשיקט א קליפ וואס איז שוין ארומגעפארן איבעראל, איך האב עס שוין געשיקט איבעראל אין די גאנצע וועלט. נארמאל מוז מען זיין, ס'איז א פארפאלענע זאך. יעצט צוריקקומען דא צו אונזער אלטן שמועס. איך בין געגאנגען, מ'האט אפגעהארגעט א מענטש און מ'איז אנטלאפן. און אזוי האט מען דאך ביי אונז געטון אלע יארן. איך בין דורכגעגאנגען די גאס, ווען נישט דאס וואס איך גיי צווישן צוויי קארס וואלט מען מיך אויכעט שוין אראפגעפארן. ווייסט וויפיל קארס האבן געמאכט שארט סטאפס אויף מיר? דאס אלעס האט מען געמעגט? דער בחור איז אוועקגעגאנגען פון בעלז, ער האט איבערגעלאזט דריי קללות. דריי, איינציגע עס זאל זיין אלטע בחורים אין בעלז זאלן נישט קענען טון קיין שידוכים, און נאכדעם אז ס'זאל זיין אסאך בלאטעס אין בעלז, און די דריטע זאך געדענק איך נישט. איך בין נישט זיכער, איך מיין אז ער האט געזאגט ס'זאל נישט זיין קיין גוט וואסער אין בעלז. נישט קיין חילוק, ס'נישט קיין גרויסע זאכן. עניוועי, איז די זעלבע אויך ווען עטס האטס מיך ארויסגעווארפן האבן די קינדער תינוקות של בית רבן געגעבן ענק א קללה, די אלע קללות עטס זאלטס נישט האבן קיין מנוחה ס'זאל אין ענק ווארפן טאג און נאכט, ופחדת יומם ולילה. יעצט די וואך איז פונקט געווען די מעשה אז דער רעכניץ האט אויסגעזאגט פאר די עף בי איי אז ער האט געגעבן שווערע שווערע געלטער פאר די פאליס וועגן דעם האבן זיי אים געגעבן די גאנס מיט די לייסענס, יעצט ווילט עטס אז סיקסטי סיקס זאל נישט נעמען אן אלטן אידן ארויסווארפן אין די גאס? הע, ווען ער טוט עס נישט איז ער א משוגענער? איך ווייס וואס ס'ווארט יעצט אויף סיקסטי סיקס? און איך האב ענק אייביג געווארנט, ס'דא אפאר שקצים, זיי מאכן גרויס געלט מיט די פאליס אונטערן טיש, און יעדער איינער זיצט איינגעלייגט פאר זיי, און דעטס ראנג, ס'איז נישט מחויב צו ליידן פון די אלע שקצים, איך בין אליין אמאל געגאנגען מאכן א קאמפלעינט פון א מאלעסטעישן קעיס, איז דער פאליס האט אנגעהויבן הו אר יו הער ווער בעט מיך אנגעהויבן, איך בין געגאנגען מיט נאך איינער, מיך אנגעהויבן משוגע צו מאכן, נאכדעם ווען מ'האט משוגע געמאכט האט ער מיר געזאגט מוזט קומען דעמאלטס און גיין צו דעם און גיין זאג איך הער מיך אויס, איך וויל דיר מאכן א ריפארט ווילסט עס נעמען איז גוט, און ווען נישט האב איך נישט קיין פראבלעם איך גיי גראד צום דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, איך גיי מיך נישט ארומשפילן מיט דיר ווייל ס'איז געווען דעמאלטס ווען ס'איז געווען זייער אנגעווייטאגט אויפן היימישן עולם האט עפעס ארויסגעווארפן א פאליס צו א קעפטן עפעס איז געווען דארט, עטס גייטס ענק אויסלערנען איין זאך אז עטס קויפטס די פאליס פאר געלט טוט ער מיט ענק די זעלבע, ס'איז דא א קשיא וואס יעדער פרעגט, יעדער גוי האט געהאט אינדערהיים א מאשקע אויף אים האט ער געטרויט זיין גאנץ לעבן, ווען ס'איז געקומען היטלער'ס מלחמה ווי זענען געווען די אלע מאשקעס זאלן ווערן באהאלטן ביי דעם גוי? דער גוי האט דאך אלע סודות געוואוסט נאר פון דעם מאשקע, פארוואס האט ער אים נישט יעצט באצאלט? דער תירוץ איז, ווען דער גוי זעהט אז דער איד איז א חזיר און ער טוט אריינווייקן אן אנדערן פאר אפאר טאלער, טראסט ער אים שוין גארנישט. און דאס איז דא געשעהן. די פאליס האבן געזעהן די אידן זענען קאראפט, ביי די מאפיא ווען מען מאכט א, מען זאגט א מיאוס'ע דזשאב, לאזן זיי זיך הרג'ענען, זיי גייען זיצן הונדערט יאר, דעי וויל נאט אפען דעיר מאוט. אנפארטשענעטלי דער איד באגראבט יענעם פאר גארנישט. מילא זאלט איר וויסן ס'איז פונקט די וואך געווען די קעיס פון דעם רעכניץ, און יעצט באצאלן זיי מיט א סעווענטי וואן יער אולד מען. דאס איז נאר די ביגינינג רבותי, עטס וועטס נאך ארויסלויפן פון אמעריקע אזוי מ'איז ארויסגעלאפן פון מצרים אן א הויזן און אן א אונטערהויזן, עטס וועטס בלייבן נאקעט און באר וועס. ווייל עטס האטס געהאט א חינוך פון זעכציג זיבעציג יאר, איך וויל ענק זאגן, מען נעמט די גאנצע תורה און מען שרייבט עס איבער, איבעראל וואו ס'שטייט זאלסט יענעם נישט הרג'נען, איבעראל וואו ס'שטייט זאלסט האלטן שבת, איבעראל וואו ס'שטייט זאלסט אבאכט געבן בין אדם לחבירו, אלע זאכן וואס שטייט אין די תורה דריי עס איבער פונקט פארקערט, דאס איז אונזער חינוך די לעצטע זיבעציג יאר, און ס'איז א גרויסע שאנדע, איך קען נאך, איך זיץ נאך און איך הער די קולות פון די קינדערלעך וואס זיי קאלן אפ, ר' נחום האט מיך ארויסגעווארפן פאר גארנישט. זאג איך הער אויס איך זאג יעדן איינעם טו די זעלבע וואס איך זאג דיר, פאר אויף אלבעני, די בארד אוו דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן, גיי זאג זיי ביסט אין די גאס וואס דו זאלסט טון, זיי האבן מיר געזאגט זיי האבן שוין באקומען עטליכע קאמפלעינטס, און נאכדעם גיי אין פראנט פונעם ראש ישיבה אין פראנט פון זאליקא'ס הויז, דער חזיר שייגעץ זאליקא האט זיך איינגערעדט ער געהערט, קאק מיר אן, קאק מיר אויף, קען מען אים גארנישט טון, נעם דארט אהין צוואנציג בחורים מיט גרויסע סיינס און רוף טשענעל טוועלף, איך'ל דיר געבן דעם טעלעפאן, ווען נישט קענסטו עס אליין רופן, וועסטו זעהן ווי ער וועט אויך זיצן איינגעלייגט, ער מיינט דאך טאקע ער קען טון וואס ער וויל, אפילו דער דברי יואל וואס האט אונז געהאדעוועט, האט אויך נישט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, און מ'קושט אים נאך דער ברך משה האט נישט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, קומט זיך אן א. פיסטע שטריק פון בארא פארק זעצט זיך אריין אין וויליאמסבורג און נעמט זיך אונטערשרייבן איסורים און חרמות אויף מענטשן, ווער איז ער בכלל? ווייל מ'האט געוואלט שלאגן זיך מיט אהרן האט מען אריינגענומען א א נבילה סרוחה, א מענטש וואס האט געהאט א בויפרענד ווערצבערגער מיט אנדערע שייגעץ-שטיק וואס מ'דערציילט אויף אים, פלעגט זיך עסן א גאנצע פיצא דארט אין כולל ביי זיין טאטן, דאס איז היינט דער היינטיגער רבי. זיך איינגערעדט ער קען אונטערשרייבן און מען טאר גארנישט טון. א פערטל ישיבה האט ער פארלוירן, ער'ט נאך אלעס פארלירן, ער'ט זיין אזא לוזער אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, ווייל ער לייגט נישט אריין קיין עפערט אין גארנישט. יעצט, אונזער חינוך איז געווען זעכציג זיבעציג יאר דער בעסטער חינוך פונקט מהיפך פון די תורה. ס'איז געווען אמאל איינער א רב האט נישט געקענט פסק'ענען א דין תורה, האט נישט געזעהן ווער ס'איז גערעכט. איז ער געגאנגען פרעגן א באלעבאס וואס דער באלעבאס האט געזאגט האט ער געזאגט פארקערט און ער האט געזאגט דאס איז דער פסק מ'האט געפרעגט פארוואס זאגט ער אונז ווייסט מען אז דעת בעל הבית איז הפך דעת תורה וואס מ'האט אונז געלערנט איז געווען הפך דעת תורה און מ'האט אויפגעשטעלט א דור סורר ומורה און אז מ'וויל נאך האלטן דעם דור ווארפט מען זיי נאך ארויס אין די גאס אויך און דאן האט מען טענות ווייסט איך האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא א זייער א שיינע מאווי אנדערטהאלבן שעה א מאווי ס'גייט ארום איבעראל כ'האב עס אויך ארום געשיקט ווי כ'האב געקענט, נישט יעדער קען עס האבן ווייל ס'איז א שעה מיט א האלב, ס'הייסט וואן אוו אווערס, פונקטליך ער לייגט אראפ וויאזוי מ'האט מגדל געווען א דור פון סורר ומורה, יעצט וואס האט עס צוטון מיט אונז? אז ס'איז אבאוט טיים ארויסצואווארפן די אלטע מחנכים און זאגן אונז הייבן מיר אן א נייעם חינוך, און יעצט דארף מען זיך גיין לערנען ביי גרויסע סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס. ווייל ס'איז נישט סתם דו גייסט מחנך זיין א דור, דו מוזסט מאכן א יו-טורן. מיט אנדערע ווערטער, ביז יעצט איז געווען משכב זכר מותר לכתחילה, ס'איז געווען א מצוה רבה און יעדער האט עס געטון. יעצט הייבט מען אן, אוי ס'איז גאר אן עבירה. ס'איז אזוי ווי ווען משה רבינו איז אראפ פון הימל און האט זיי געזאגט אז מ'טאר נישט עסן בשר נחירה, האט מען געמוזט עסן טשיז קעיק. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? און ביז ווילאנג דאס וועט זיך נישט טשענדזשען זאג איך ענק צו איר אידן אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין מאנסי און אין לעיקוואוד און אין מאנרא איר'ט נישט האבן קיין מנוחה אין אמעריקע נישט היטלער וועט ענק ארויספירן נאר היטלער וועט אריינקומען דא ער וועט ענק איבערפירן אין אלע גאסן ער וועט ענק מאכן ענג און עטס וועט ענק נישט האבן קיין תקומה פון קיינעם און די זעלבע איז אין ארץ ישראל איר ווייסט מען קאלט דאך מיך פון ארץ ישראל אויכעט די צרות'ס איז דאך אזוי גרויס כ'האב געטראפן א ספרדיש מיידל ס'איז געווען אזא פיין, ערליך קינד, ס'האט אויסגעזען צו זיין צניעות'דיג, ווען ז'האט גערעדט מיט מיר האט זי גערעדט אראפגעקוקט אויף דער ערד, און ס'איז א חיילת, פרעג איך זי וואס איז מיט דיר געשען, זאגט זי געדענקסט ווען מ'האט ארויסגעווארפען עפעס אזויפיל אזויפיל קינדער פון א מיידל סקול, איך בין דאך געווען איינע פון די מיידלעך, האב איך געזאגט אויב דאס איז אידישקייט וויל איך זיין א גויטע, אבער ז'האט נאך געהאט אין זיך די ספרדישע איידלקייט, ז'האט גערעדט צו מיר, איך בין א פרעמדער מענטש צו איר האט זי אראפגעקוקט אויף דער ערד. דאס אלעס מיינט עטס דער אייבערשטער ט'ענק פארשווייגן? איך געב ענק נאר א ווארנונג, ווען ס'וועט אויפשטיין נאך א היטלער, זאל קיינער נישט זאגן ווי דער אייבישטער בייבישטער, ס'איז נישט דא א אייבישטער, ס'איז נישט דא א בייבישטער, ס'איז דא טויזענטער קינדער יונגלעך און מיידלעך אין די גאס, זיי האבן נישט קיין חינוך און זענען ברוגז אויפן סיסטעם, זענען ברוגז אויפן אייבישטן און אויף די תורה און אויף אידישקייט, דארט איז דער אייבישטער, ס'וועט נישט זיין קיין אייבישטער, דער אייבישטער העט זאגן מאריך אפיה גובה דיליה, ער זאגט יעצט גיי איך איינמאנען, ער העט יעצט שרייען צום לאמפ. איך בעט ענק פארעכטס ענק כל זמן עטס קענטס נאך, איינמאל עס וועט ווערן צו שפעט און מ'וועט נישט קענען פארעכטן, דעמאלטס וועט זיין טו לעיט, און איינמאל עס וועט זיין טו לעיט יו וויל בי פינישד, איך ווארן ענק אזוי ווי ירמי' הנביא האט געווארנט, עס וועט זיין אווער וויט, עטס ווילטס נישט גלייבן? לאכטס! הי הו לעפס לעסט, לעפס בעסט. געהאט. יעצט די פאליס האט געוואלט באהאלטן אז ס'איז נישט געווען אן אטעק, ס'האט נישט צו טוהן מיט א טעראריסט אטעק, דאס איז אמעריקע, אמעריקע איז אזא מעסד אפ קאנטרי, שטעל דיר פאר היטלער האט אויסגעהארגעט פיפטי טו פלאס מיליאן פיפל, אמעריקע האט אים געהאלטן ממש ביי כאפן, האט ער פארקויפט א באלאני פאר אמעריקע אז ער געבט אויף די מלחמה מען זאל אים געבן ער זאל קענען ערגעץ אנטלויפן, האט אמעריקע געמאכט א חשבון וואס זאלן שטארבן נאך צוויי סאלדאטן און אזוי העט מען אים כאפן און מיט אים לאזן לעבן, האט מען אים געלאזט פארן מיט א סובמערין ביז סאוט אמעריקע, ארגענטינע, ער האט דארט אפגעלעבט, אין נײַנצן הונדערט פֿיר און אַכציק איז ער געווען פֿינף און נײַנציק יאר אלט, האט די fbi יעצט קאנפירמד, זיי האבן געוויסט אז ער לעבט דארטן אין עפעס א בארג אונטער ארגענטינע, איר הערט וואס דא גייט פאר? דאס איז אמעריקע, א פארפוילטע קאראפטע. לאנד דורך און דורך, און לכאורה האב איך געליינט אז ס'געהאט צו טון מיט קענעדי, ער איז געווען דער אמעריקאנער אמבאסאדער צו דייטשלאנד, אבער מען רעדט דא פונעם אלטן קענעדי, דער פאטער פון דזשאן פיצדזשעראלד, און מ'האט געדרייווט דעם דיעל דורך אים, און ס'האט געהאט צו טון מיטן פויפ אויך, דער פויפ האט געשריגן טוה נישט קיין מלחמות און טוה נישט קיין מלחמות און געזאגט פאר היטלערן אז מ'טאר נישט מאכן א מלחמה, דער סוף וויאזוי איז היטלער אנטלאפן? ער איז געפארן מיט פאלשע פעיפערס זיך אפגעשוירן די מוסטאשע, און ער איז געפארן מיט פאלשע פעיפערס אז ער איז געגאנגען פאר די קאטוילישע קירכע זוכן עפעס שריפטן, באלאוני שריפטן פון עפעס כ'ווייס וואס מ'האט געזאגט דארט איז דא אין אן ארקייוו. אזוי האט ער זיך אפגעלעבט די יארן זייער גוט. צו גוט האט ער זיך נישט אפגעלעבט ווייל ער איז געווען אמאל דער פירער און דא איז ער געווארן א גארנישט, אבער על כל פנים ער האט דערלעבט דרייסיג יאר צו פערציג יאר נאך די מלחמה, שטעל דיר פאר ווען אונזערע עלטערן וואלטן דאס געוואוסט וואלט מען עס נישט אויסגעהאלטן, נאר אמעריקע איז א פארפוילטע קאנטרי, אין רוסלאנד פלעגט מען זאגן אזוי, פאר אמעריקע זאלסטו נישט מורא האבן, ער האט אטאם באמבעס ס'איז גארנישט, ער גייט איר פאר געלט, ביי אים איז אלעס ביזנעס, עט ער דיר פארקויפן דעם שטריק, אזוי האט ער געזאגט, ער וועט פארקויפן פאר רוסלאנד דעם שטריק וואו ער עט זיך לאזן הענגען אבי געלט, סאו פאר אמעריקע דארפסטו נישט מורא האבן, קוק אמעריקע שטייט ער קען אומברענגען דעם ראקעט מען אין איין טאג, דער סוף גייט נאך אמעריקע דארט פארלירן, וואטש ען סי, טשיינע עט געבן א דריי איך וויל נישט מער גיין אין מלחמה, זענען מיר פיניש. אמעריקע האט געוואלט איינרעדן פארן עולם אז דאס איז נישט געווען קיין טעראריסטישע אטאקע נאר דאס איז נארמאל, משוגע מטורף, יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך אויכעט גרויסע זאכן, מען האט באמבארדירט יעצט א טונעל, עטס זאלטס דאס פארשטיין, אל תיגעו במשיחי. עטס טאטשט די קינדער און דער אייבערשטער עט ענק אפווישן. ס'עט קומען אמאל א צייט וואס ס'עט זיין אויף די מעפ, דא איז געווען די סטעיט אוו איזריעל, מדינת ישראל. יעצט איך בעט נאכאמאל יעדער זאל קוקן די וואן אוו אס ס'איז א מאווי, ס'איז אין נעטפליקס, ס'איז אויף יוטוב, און וויינטס ענק אויס גוט און קוקטס אן וויאזוי אונז זעה מיר אויס, קומען נאך די שקצים.

יעגער, כדי צו בארויבן אלפי תושבי בארא פארק פון זייער בחירה, וויל איך פרעגן א זאך, עי טאמער ס'איז אמת וואס עטס שרייבטס דא, איז דאך עס פונקט דער חינוך וואס מ'האמיר געגעבן אלע זיבעציג יאר, מען האמיר געגעבן טעראר, מבול פון השמצות, רדיפות, גזל, געוואלדטאטן, שפיכות דמים הלבנת פנים, דעטס עקזעקטלי וואט ווי טאוט די טשילדרען אלל אווער לייף, סאו דאס איז די נעקסט דזשענערעישאן, זיי האבן גוט געלערנט. דארף עס אלע געבן מיר א עי פלאס א אויסצייכענונג ווי גוט אונז קען מיר די פאך. און ווייסט ווען ס'זאלן אויפשטיין יעצט תחיית המתים די אלטע אזיאטישע מארמאראשער פערד זיי וואלטן מפליא געווען וואסערע א גאונים אונז זעמיר געווארן אין זייער דרך מ'האמיר עס פארבעסערט און פארברייטערט ס'איז ממש א מחיה סאו יעצט עסטס אויף די גדולים וואס עטס האטס אנגעמאכט, עטס האטס געמאכט א שטאט מיט גדולים, עטס האטס זיך אנגעשטינקען, און דזשאסט איט איט אפ און שעט אפ. און מען טוט עס נאך ווייטער אויך, מען נעמט קינדער מען ווארפט זיי ארויס אין די גאס, עקזעקטלי וואט יור דואינג, יור דואינג א פערפעקט דזשאב, איך זאג ענק דעם אמת, עטס ווייסטס אליינס וואסערע גוטן דזשאב עטס מאכטס. די איינציגע זאך איז, דאס העט ליעדן צו מאפיא גענגס, מען העט זיך אויסהארגען איינער דעם צווייטן, ס'העט זיין די גאמבינאו פעמילי און די פעמילי מיט יענע פעמילי, און עטס העטס לעבן אין דעם מושב ווי עטס האטס אנגעמאכט. א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן שבת.